בעזרת השם יתברך האבן מיר אנגעהויבן שבת צו מנחה לערנען חומש דברים, דעם פינפטן חומש פון חמשה חומשי תורה, און מיר לערנען היינט אויכעט א שיחה חלק י ט, שיחה פון דברים, מיר לערנען די ערשטע שיחה אין דברים, א געוואלדיג געוואלדיגע געשמאקע שיחה. דער רבי ברענגט אראפ א רשי פונעם צווייטן פסוק פון היינטיגע פרשה, און דער רבי פרעגט א שאלה אויף רשי און ער פארענטפערט דאס, און לויט דעם גייט דער רבי אריין אין א אריכות אין די שיחה אויף א תוספות וואס תוספות פארענטפערט תוספות פארענטפערט א מאמר תמוה זייער א מאמר תמוה אין די גמרא אין מנחות, און דער רבי פארענטפערט דאס מיט א חידוש נפלא אויף די גרויסקייט פון אהבת משה רבינו צו די אידן, די אהבה וואס משה רבינו האט געהאט צו די אידן.

זאגן חזל, און רש י ברענגט עס אראפ בפירושו על התורה, דער רבי ברענגט זיך אראפ אין ספרי אויפן פסוק, און רש י ברענגט עס אראפ בפירושו על התורה, אז דעם וועג פון חורב ביז קדש ברנע, וואס איז מהלך י א יום, זענען אידן דורכגעגאנגען אין דריי טעג. אזוי אזוי זאגט רשי. רשי ברענגט אראפ אין פסוק שטייט דאך אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע, צו גיין פון חורב וואס דאס איז פון הר חורב וואס דאס איז ביי מתן תורה הר סיני, דרך הר שעיר צו אנקומען ביז קדש ברנע וואס דאס איז ממש גלייך ביים אריינגיין אין ארץ ישראל, זאגט דער פסוק אז ס'האט גענומען אחד עשר יום מחורב, ברענגט רשי אראפ דעם ספרי אז משה רבינו האט זיי געזאגט אז דעם מהלך פון עלף טעג זענט איר געגיין אין דריי אין דריי טעג. און משה רבינו האט דערמיט מוסיף געווען נאך אן ענין פון תוכחה, משה רבינו האט מזכיר געווען נאך אן ענין פון תוכחה, און אויכעט האט עס מסביר געווען ברמז, ער זאגט צו דארטן אז ס'איז אחד עשר יום, און בפנימיות זעהן מיר אז רש י ברענגט אראפ פון ספרי אז ס'רעדט זיך וועגן דריי טעג נישט וועגן עלף טעג, ס'איז געווען טאקע בדרך הטבע איז עס געווען עלף טעג אבער דער אייבישטער האט עס געמאכט אז זיי זענען געגאנגען אין דריי טעג. און דער רבי ברענגט און ער ברענגט אראפ רשי ברענגט אראפ אזוי ווי רשי איז מסביר אמר להם משה משה רבינו האט זיי האט געזאגט די אידן אין פסוק שטייט גאר נישט אין פסוק שטייט אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע אבער דער ספרי און רשי ברענגט דאס אראפ אז ס'איז געווען דא א גאנצע א גאנצע רעדע פון משה רבינו צו די אידן אמר להם משה ראו מה גרמתם זע וואס איר האט גורם געווען אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר שעיר ואף הוא מהלך יוד אלף יום ואתם הלכתם אותו בשלושה ימים משה רבינו זאגט די אידן גיט א קוק וואס איר האט גורם געווען מיט אייערע עבירות אז ס'איז נישטא קיין קירצערע וועג צו גיין פון צו גיין פון חורב ביז קדש ברנע און מ'גייט דאס דורך הר שעיר און דאס דארף נעמען עלף טעג גיט א קוק וואס איז געווארן איר האט עס געמאכט אין דריי טעג און רש י מאכט דעם גאנצן חשבון רעכנט אויס אז אז פון הר חורב ביזן אריין גיין אין ארץ ישראל ביזן ביז קדש ברנע האט זיי גענומען דריי טעג, וכל כך היתה משה רבינו איז ממשיך וכל כך היתה השכינה מתלבטת בשבילכם למהר ביאתכם לארץ, גיט א קוק ווי שטארק די שכינה האט זיך געארבעט האט געמאכט און פרובירט אלע וועגן אז איר זאלט אריינקומען אין ארץ ישראל זייער גיך, ובשביל שקלקלתם הסב אתכם סביבות הר שעיר מ' שנה, למעשה האט עס געדארפט נעמען עלף טעג, דער אייבישטער האט זיך אבער געמאכט אז ס'זאל זיין אסאך גיכער ווי עלף טעג, ס'איז געגאנגען בדרך נס, זענען זיי אנגעקומען אין דריי טעג זענען זיי שוין געווען אין קדש ברנע וואס איז לעבן ארץ ישראל, און משה רבינו זאגט זיי גיט א קוק וואס איר האט געמאכט מיט אייער וואס איר האט קאליע געמאכט, אז מיט דעם וואס איר האט געזינדיגט האט ער אייך ארומגעפירט ארום הר שעיר, זענט איר ארומגעגאנגען פערציג יאר ביז איר זענט אריינגעקומען אין ארץ ישראל, דער רבי ברענגט אפ אין הערה זיבן, לכאורה רעדט מען דאך נאר וועגן ל ט שנה, פארוואס שטייט דא אין רשי און ברענגט פון ספרי אז ס'רעדט זיך וועגן הסב אתכם סביבות הר שעיר מ' שנה, לכאורה איז דאך געווען נאר ל ט שנה, דער רבי זאגט אריינקוקן אין פרשת שלח קען מען זען אז ס'איז געווען נאר ל ט שנה, דער רבי האט עס ענדיגט צו ועוד צריך עיון פארוואס שטייט דא דער ענין פון מ' שנה, וויבאלד אז ס'האט זיך אנגעהויבן די די ענין פון וואס דער אייבישטער האט זיי אפגעהאלטן אין מדבר איז דאך געווען נאך א יאר שפעטער איז דאך געבליבן נאר ניין און דרייסיג יאר, נישט קיין פערציג יאר. פון לשון רשי, יעצט וועט דער רבי אויסלערנען וואס רשי מיינט דא, און לכאורה וועט דער רבי פרעגן א שאלה און ענטפערן גלייך די שאלה און נאכדעם אריבערגיין גלייך צו די גמרא ווי געזאגט פריערט. פון לשון רשי איז משמע אז דער עיקר הדגשה אין דער תוכחה איז נישט אזוי וואס בשביל שקלקלתם איז אויף אידן נגזר געווארן צו זיין אין מדבר פערציג יאר אנשטאט צו גיין גלייך אין ארץ ישראל, לויט רשי ווי רשי ברענגט אראפ די מעשה, קומט אויס אז דער משה רבינו איז דא נישט מדגיש דעם ענין אז בשביל שקלקלתם זענט איר געגאנגען פערציג יאר אין מדבר, נישט דאס איז דער עיקר דא, נאר דערין וואס מיינט וואס וואס איז דא רשי מדגיש, בשביל שקלקלתם איז געווארן די הליכה באופן היפך האופן וואס היתה שכינה מתלבטת למהר ביאתכם לארץ, נישט אזוי דערין פון די פערציג יאר, נאר רשי איז דא מדגיש מער, רשי ברענגט דאך אראפ לכתחילה ברענגט רשי אראפ דעם ענין אז אז ס'נישטא קיין קירצערע וועג פון חורב ביז קדש ברנע ווי מען גייט דורך הר שעיר און דאס נעמט עלף טעג און דער אייבישטער האט עס אויך געמאכט אין דריי טעג, דורך דעם וואס איר האט געזינדיגט איז דאס געווארן פערציג יאר, איז רשי איז גיט דא דעם דגש וואס משה רבינו האט זיי געזאגט, דער דגש איז דא אינגאנצן אן אנדערער, נישט וועגן די פערציג יאר, דער דגש איז דא אז איר האט איבערגעביטן וואס דער אייבישטער האט געוואלט, אינגאנצן אויף א פארקערטן אופן. מיט וואס איז דאס געווען? ס'איז געווען מיט אן איבערנאטירליכע מהירות, היתה שכינה מתלבטת למהר ביאתכם לארץ, מיט אן איבערנאטירליכע מהירות ווי ס'איז געווארן אין דריי טעג, און לפי זה איז אחד עשר יום מחורב אז אז דער דרך צווישן חורב און קדש ברנע איז מהלך יוד אלף יום נאר א הקדמה צו דער גוף התוכחה, דאס איז נישט דער ענין פון עלף טעג מיט פערציג יאר, דאס איז נישט דער ענין פון די תוכחה, די תוכחה איז דא דער ענין וואס אשטאטס עלף טעג האט עס גענומען דריי דריי טעג און ס'וואלט געווען מיט א איבערנאטירליכע מהירות ממש בדרך נס אז אזא עולם אידן זאל גיין אשטאטס עלף טעג זאלן זיי גיין דריי טעג, וואס האט איר עס איבערגעביטן? איר האט עס איבערגעביטן מיט דרך הטבע אז ס'דארף זיין דער ענין פון די פארקערט אינגאנצן אז ס'איז געווען אפילו נישט בדרך הטבע אז איר האט געדארפט גיין פֿערציק יאר. דאס וואס מען זעט אז רשי איז דא מדגיש מיט דעם וואס ער ברענגט אראפ דעם ענין פון די דריי טעג, אויב רשי וואלט געוואלט נאר מדגיש זיין אז דא איז דער ענין וואס בשביל שקילקלתם זענט איר ארום געגיין פֿערציק יאר, וואלט ער נישט געברענגט די מעשה מיט די דריי טעג, מיטן ברענגען די מעשה פון די דריי טעג איז ער מדגיש דא א אנדער ענין אינגאנצן, און דער און די מהלך יוד אלף יום איז נאר א הקדמה צו דעם גוף התוכחה, דער גוף התוכחה איז אט דאס וואס זיי זענען געגיין דריי טעג אנשטאטס עלף טעג. זאגט דער רבי איז נישט גלאטיג, לכאורה איז נישט פארשטאנדיג דא אין רשי. אמת טאקע אז דאס גופא וואס דער דרך פון חורב ביז קדש ברנע זענען אידן דורך געגאנגען אין דריי טעג, איז מכריח צו זאגן אז משה רבינו האט אויך דעם ענין וואס אתם הלכתם אותו בשלושה ימים כולל געווען אין דער תוכחה. ס'איז טאקע פארשטאנדיג אז לויט דעם ספרי וואס ס'שטייט דארטן אז משה רבינו האט זיי געזאגט אז איר זענט דאס געגיין אין די דריי טעג, זעט מען אז די דריי טעג איז דא זייער נוגע, פארוואס זאל מען אבער זאגן אז דאס איז פון דעם עיקר התוכחה, אז די דריי טעג איז דער עיקר התוכחה, און אחד עשר יום איז נאר א הכנה צו די תוכחה? לכאורה לייגט זיך נישט אין שכל צו זאגן אזוי, און דאס וואס ס'שטייט בפירוש אין פסוק אז דער דרך פון חורב ביז קדש ברנע איז מהלך יוד אלף יום, איז נאר א הקדמה. צום עצם התוכחה, אין תורה שטייט אחד עשר יום, אז ס'האט אייך גענומען צו גיין עלף טעג, זענט איר געגיין פון פון דעם פון הר סיני ביז קדש ברנע, קומט רשי און ברענגט אראפ א ספרי אז ס'איז געווען דא אז איר זענט דאס געגיין אין אז איר זענט דאס געגיין אין דריי טעג. איז לויט דעם פסוק אין חומש קומט אויס אז דער ענין פון די תוכחה איז אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר אז ס'געווען עלף טעג און מיט אייער עבירה האט איר עס געמאכט פערציג יאר מה שאין כן לויט ווי רשי זאגט ווי רשי קומט אויס אז דער ענין איז אז דער ענין וואס ס'שטייט אין פסוק אחד עשר יום מחורב איז נאר די הקדמה וואס איז די אמת'ע תוכחה אז איר האט עס געמאכט אין דריי טעג און אין דריי טעג איז דאס געווען למעלה מדרך הטבע ס'געווען א ענין פון א נס און איר האט עס פארביטן וואס האט איר אויפגעטון מיט אייער קלקלה, נישט נאר אז ס'איז געווען פערציג יאר, נאר ס'איז געווארן אינגאנצן פארקערט פון די דריי טעג וואס איז געווען אין א נס, און דא זענט איר געגיין פערציג יאר וואס איז ממש היפך א נס, וואס איר האט נישט געדארפט נעמען קיין פערציג יאר צו גיין אפילו בדרך הטבע. איז דער רבי זאגט ס'איז נישט פארשטאנדיג פארוואס דאס וואס שטייט אין פסוק איז נאר א הכנה צו די תוכחה, און רשי ברענגט עס אראפ אלס א פשוטו של מקרא אז דער עיקר תוכחה איז דער ענין פון די דריי טעג פון די גיכקייט, און מיט אייער עבירה האט איר עס געביטן אז ס'איז נישט געווען דער ענין פון גיך, נאר געווען פארקערט אויפן פארקערטן אופן אינגאנצן פון גיכקייט פון א ווי איר זענט געגיין די עלף טעג נאר אין דריי טעג אין א אופן פון א נס. איז דערפון משמע אז עס איז נישט שייך אין דעם קיין צווישן, זייער הליכה אין מדבר האט געקאנט זיין אדער אין אן אופן פון למהר ביאתכם לארץ, אדער אין אן אופן הפכי געדויערן צוליב די חטאים פון אידן איבערנאטירליך מ' שנה, און דעריבער האט משה די צוויי עניינים צונויפגעבונדן צוזאמען בהמשך אחד, אויב ניט באופן ניסי, קומט במילא דער אופן הפכי. זאגט דער רבי, ס'איז משמע פון דעם אז מ'מוז אז דער רש י האט עס געמוזט זאגן, און אזוי ווערט פארשטאנדיק זייער גוט וואס דא טוט זיך, משה רבינו האט געוואלט מדגיש זיין אז דער אייבישטער האט אייך געוואלט אריינברענגען, ווי ס'שטייט אין רש י פון ספרי למהר ביאתכם לארץ, דערפאר האט ער אייך געפירט אין דריי טעג, וואס האט איר קיין, וואס איז געווען א איבערנאטירליכן אופן, וואס האט איר אויפגעטון מיט אייערע עבירות אז ס'איז געווארן אינגאנצן פארקערט, דערפאר ברענגט עס רש י באופן משה רבינו זאגט עס אין איין אין איין אמירה זאגט ער עס, אז דער אייבערשטער האט אייך געוואלט ברענגען גיך אזוי ווי די דריי טעג, און מיט אייערע עבירות האט איר געמאכט אז ס'איז געווארן פֿערציק יאר פארקערט אינגאנצן פון היפך פון דעם ענין פון איבערנאטירליך, ממילא איז פארשטאנדיג פארוואס רש י ברענגט דאס, ווייל דאס וואס משה רבינו האט געוואלט מדגיש זיין דא אט דעם ענין פון וואו לערנט ער עס ארויס פון דעם וואס שטייט אחד עשר יום, און עס שטייט אין ספרי אז עס איז געווען א ענין פון דריי טעג נישט עלף טעג, און משה רבינו האט אזוי געזאגט ווייל ער האט געוואלט מדגיש זיין דעם ענין אז דא איז געווען ממש מיט אייער מיט קלקלתם מיט אייער קאליע מאכן האט איר פארביטן דער עיקר דער עיקר וואס משה רבינו איז דא די תוכחה אז איר האט פארביטן פון א זאך פון גיין אין א אופן וואס דער אייבישטער איז רצה למהר ביאתכם לארץ אין א איבערנאטירליכן אופן, און לויט דעם איז געווארן אז דורך אייער זינד איז געווארן אז איר זענט געגאנגען מ' שנה אויכעט איבערנאטירליך אויפן צווייטן אויפן צווייטן אופן. איז דאס וואס דער רבי איז מסביר די רשי פארוואס רשי דארף עס אראפברענגען, און פון דעם איז פארשטאנדיג אז אז דער ענין פון דערפאר איז דער דער הוספה פון דעם ספרי איז מאכט רשי ברענגט דעם הוספה פון דעם ספרי צו זאגן אז דאס וואס משה רבינו האט געוואלט דא מדגיש זיין מיט דעם אחד עשר יום אות בית האמור אז די הליכה פון אידן אין מדבר איז שייך נאר אויף איינעם פון די צוויי אופנים הפכיים הנל, לויט דעם ווי מען האט ערשט געזאגט אז דער גיין אין מדבר איז געווען שייך וואס משה רבינו איז מדגיש אדער ס'איז געווען דריי טעג אנשטאטס עלף, אדער ס'איז געווארן וואלט איר גלייך אריין גיין אין ארץ ישראל, אדער ס'איז געווארן נאכדעם א פארקערטן א היפך איבערנאטורליכן אופן אויף פערציג יאר אנשטאטס גיכקייט. ס'איז דא אז אזוי ווי די הליכה פון די אידן אין מדבר האט געקענט זיין אויף צוויי אופנים, אדער זיי גייען אריין אין א אופן פון איבערנאטירליך אז זיי מוזען גיין א וועג פון עלף טעג דריי טעג, אדער זיי דארפן גיין פערציג יאר וואס איז אויכעט איבערנאטירליך. זאגט דער רבי לויט ווי מ'האט ערשט אוועקגעלייגט דעם יסוד, גיט דאס אויך א הסברה אין א תוספות וואס איז מבאר א מאמר תמוה אין די גמרא, די גמרא דערציילט אין מנחות דף סה, איז דא דארטן א מעשה פון רבי יוחנן בן זכאי וואס האט געהאט א ויכוח מיט א בייתוסי, און און תוספות איז גיט א הסבר אויף א מימר וואס איז א זייער א תמוה'דיגער מימר אין די גמרא, וואס מ'וועט זען באלד ווי דער רבי וועט מסביר זיין בכלל דעם ענין וואס רבי יוחנן האט זיך בכלל געהאט מיט דעם צו טון, און דער רבי איז מדגיש אז וויבאלד אז די גמרא ברענגט אראפ די טענה פון דעם בייתוסי האט עס א מקור אין תורה, און וואס רבי יוחנן האט געענטפערט ווי די שאלה וועט זיין באלד אז לכאורה קומט אויס דא אז א פארקערטער ענין אז דער בייתוסי האט גערעדט וועגן די מעלה פון די אהבת משה לישראל און רבי יוחנן בן זכאי האט געזאגט אז נישט, און דער רבי וועט דאס מסביר זיין ווי געזאגט פריער זייער געשמאק און ס'וועט ווערן ליכטיג דער גאנצער ענין פון וואס רבי יוחנן בן זכאי האט געענטפערט דעם בייתוסי. די גמרא זאגט אז רבי יוחנן בן זכאי האט געהאט א ויכוח מיט א בייתוסי, וועגן זייער שיטה אז עצרת איז אלעמאל אחר שבת, ביי די בייתוסים וואס זיי גלייבן דאך נאר אין תורה שבכתב, זיי גלייבן נישט אין תורה שבעל פה, זאגן זיי וויבאלד אז ס'שטייט אין פסוק וספרתם לכם ממחרת השבת, זאגן זיי וואס הייסט ממחרת השבת? מיינט דאס שבת בראשית, זיי מיינען נישט דאס שבת בראשית אזוי ווי מיר מיינען שבת בראשית ווען ס'איז שבת נאך שמחת תורה, זיי מיינען שבת בראשית בראשית פון יעדן וואך, דאס הייסט אז מוז אויסקומען פסח מוז אויסקומען דער ערשטער טאג פסח מוז אויסקומען שבת הייבט מען אן ציילן ספירה אלעמאל מוצאי פונעם ערשטן יום טוב ממילא ענדיגט מען ציילן פרייטאג צו נאכטס אין זיבן וואכן ארום איז שבועות וועט אויסקומען אלעמאל זונטאג און זיי לערנען אונז ארויס וואס ס'שטייט וספרתם לכם ממחרת השבת דאס מיינט אז ס'דארף זיין ממחרת השבת. דער בייתוסי האט געטענה'ט, וואס האט ער געזאגט צו משה רבינו, פארוואס האלט ער אז ס'דארף זיין, עצרת איז אלעמאל אחר שבת, אז שבועות קומט אלעמאל אויס אין זונטאג, האט ער געטענה'ט אזוי, משה רבינו אוהב ישראל היה, ויודע שעצרת יום אחד הוא, עמד ותיקנו אחר שבת כדי שיהיו ישראל מתענגין שני ימים, דער בייתוסי טענה'ט זייער פשוט, ער זאגט משה רבינו איז געווען א אוהב ישראל, און ער האט געוואוסט אז שבועות לגבי סוכות און פסח וואס איז זיבן טעג און אכט טעג, איז ממילא קומט אויס אז ס'איז נאר איין טאג, איז גייט משה רבינו און האט מתקן געווען אז אידן זאלן זיך מתענג זיין צוויי טעג, נישט איין טאג, שבועות זאל נישט זיין איין טאג, נאר שבועות וועט אלעמאל אויסקומען זונטאג, וועלן די אידן האבן אלעמאל שבת און זונטאג צו זיך מתענג זיין. דאס איז געווען זיין טענה. האט רבי יוחנן בן זכאי אים געענטפערט דערויף מיטן פסוק אחד עשר יום מחורב, דאס איז דער שייכות פון די גמרא צו דעם ענין וואס מיר האבן אנגעהויבן די שיחה וואס ס'האט צוטון מיט דעם פסוק, ווי דער רבי האט גערעדט די שיחה איז געווען אין א שבועות, און ממילא איז פארשטאנדיג וואס די שייכות ס'האט צו צו אונזער פרשה, ס'איז געווען אין יום ב' דחג השבועות תשל ז. סאו וואס האט אים רבי יוחנן בן זכאי געענטפערט? מיטן פסוק, מיט אונזער פסוק, אחד עשר יום מחורב, און האט אויסגעפירט, רבי יוחנן בן זכאי האט אויסגעפירט. ואם אפשר זיין ווי דו זאגסט אז משה איז געווען א אוהב ישראל, ואם משה רבינו אוהב ישראל היה, למה איחרם במדבר ארבעים שנה? פארוואס האט ער זיי אפגעהאלטן אין מדבר פֿערציק יאר? דאס וואס רבי יוחנן בן זכאי האט אים געענטפערט איז תוספות מסביר, תוספות אויפן ארט דארטן איז מסביר, דער דיבור המתחיל איז אחד עשר יום, תוספות מסביר דאס וואס רבי יוחנן בן זכאי האט אויסגעקליבן דווקא דעם פסוק, ווי ס'שטייט אין גמרא, קרא עליו מקרא זה, רבי יוחנן בן זכאי האט געזאגט דעם דעם ביתוסי דווקא אויף דעם פסוק פון אחד עשר יום מחורב, זאגט תוספות, ברענגט עס תוספות אלס א ראיה אז איחרן במדבר ארבעים שנה, פון דעם פסוק זעט מען אז די אידן האבן זיך אפגעהאלטן אין מדבר פֿערציק יאר. אז דאס איז מובן לויט פירוש רשי הנל. תוספות אליין ברענגט אראפ אין זיין פירוש, ער ברענגט אראפ אנהייב א פירוש, דערנאן זאגט ער אבער רשי אין חומש אין צווייטן פסוק אין פרשת דברים, און תוספות ברענגט אראפ וואס רשי זאגט וואס מיר האבן פריערט געלערנט, אז אויף דעם וועג זענען אידן דורכגעגאנגען אין דריי טעג, נישט ווי ס'שטייט אין פסוק אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע, נאר ווי רשי ברענגט אראפ דעם ספרי אז עס איז געגאנגען אין דריי טעג, ווייל דערמיט. תוספות זאגט, דערמיט האט רבי יוחנן בן זכאי געמיינט צו זאגן, דאם היה אוהב ישראל למה איחרן מ' שנה ולא הצליחו ללכת כמו שעשו באותן ג' ימים. תוספות איז מדגיש זייער געשמאק דעם רשי, אז און תוספות ענדיגט צו, ווייל אייב ער וואלט געווען א אוהב ישראל, פארוואס האט ער זיי אפגעהאלטן פערציג יאר אין מדבר, לכאורה האבן זיי דאך געדארפט מצליח זיין צו גיין אזוי ווי זיי זענען געגיין, אין די דריי טעג זענען זיי געגיין א מהלך פון עלף טעג פון הר חורב, דאס הייסט פון הר סיני, ביז קדש ברנע וואס איז ממש ביים אריינגיין אין ארץ ישראל, האבן זיי דאך געדארפט גלייך אריינגיין יעמאלט, פארוואס האט ער זיי אויפגעהאלטן פערציג יאר? און דאס וואס תוס' ניצט דעם רשי אויף צו מסביר זיין וואס רבי יוחנן בן זכאי האט אים געענטפערט אז לכאורה אויב משה ישראל אוהב היה האט ער זיי געדארפט גלייך ארייננעמען אזוי ווי די דריי טעג, און ער ניצט די רשי וואס רשי זאגט וועגן די דריי טעג, נישט דעם ענין פון עלף טעג וואס ס'שטייט אין חומש. ס'איז אבער נישט פארשטאנדיג, וואס איז דא אזוי נוגע וואס לא הצליחו ללכת כמו שעשו באותן גימל ימים? די טענה פארוואס איחרן במדבר ארבעים שנה איז שייך אפילו ווען ס'וואלט גענומען נישט ג' ימים נאר י א יום צו גיין פון חורב ביז קדש ברנע, ס'איז אבער נישט פארשטאנדיג, תוספות ברענגט די ראיה פון דעם וואס רבי יוחנן וואס רבי יוחנן בן זכאי האט אים געזאגט, און ער ברענגט די ראיה פון וואס רש י ברענגט דא אראפ, לכאורה וואס דארף וואס דארף תוספות ברענגען די רש י אז אז אז לא הצליחו ללכת כמו שעשו באותם ג' ימים. וואס איז נוגע דאָרט די ג' ימים? לכאורה וואלט געווען גענוג ווען ווען תוס' ברענגט אראפ וואס ס'שטייט אין חומש, אז זיי זענען געגיין עלף טעג האט זיי גענומען אינגאנצן צו גיין פון הר חורב ביז קדש ברנע, און משה רבינו האט זיי אויפגעהאלטן נאכדעם פֿערציק יאר, זיי זענען נישט געווען גרייט צו אריינגיין אין ארץ ישראל, און משה רבינו האט זיי געהאלטן פֿערציק יאר. וואס טוט די הדגשה צו מדגיש זיין דווקא אז זיי האבן עס געמאכט אין דריי טעג? על פי הנל אבער איז עס מובן לויט ווי מ'האבן אוועקגעלייגט דעם יסוד פריערט איז דאס פארשטאנדיג, ווארום דער אופן ההליכה ווען נישט איחרן במדבר ארבעים שנה וואלט געווען הצליחו ללכת כמו שעשו באותם ג' ימים, דער תוספות איז דא מדגיש און דאס איז מודגש אין וואס רשי ברענגט דא אראפ די גאנצע מעשה מיט די ג' ימים, ווייל ווי געזאגט פריערט אז דער יסוד איז אז דער גיין אין מדבר איז געווען אויף א אופן אדער מ'גייט למעלה מדרך הטבע אין ג' ימים, אדער מען גייט אין למעלה מדרך הטבע איבערנאטירליך און מען גייט אין מ' שנה, דערפאר האט תוספות אראפגעברענגט און מדגיש געווען דאס וואס רבי יוחנן בן זכאי האט אים געזאגט, איז זייער געשמאק, פארשטאנדיג פארוואס ער ברענגט אראפ די רשי, און וואס רשי זאגט דעם ענין פון דעם ענין פון ג' ימים דא, מדגיש זיין דעם ענין אז ס'רעדט זיך דא וועגן וועגן היפך הגמור, מיט די עבירות האט מען געברענגט צו א היפך הגמור ווי דער אייבישטער האט געוואלט, דער אייבישטער האט געוואלט ס'זאל זיין אזוי ווי אז ס'איז געוויזן אין דריי טעג אנשטאטס עלף טעג, און אזוי האט ער זיי געוואלט אויכעט אריינברענגען אין ארץ ישראל, און משה רבינו האט עס האט האט און לויט אייערע עבירות האט איר עס מהפך געווען אינגאנצן אויף איבערנאטירליך אויכעט. לכאורה איז אבער נאך אלץ נישט פארשטאנדיג, דער רבי זאגט נאך אלץ נישט פארשטאנדיג דער תוספות, אמת טאקע אז אנשטאט איחרן במדבר וואלט געווען א הליכה נישט באופן הרגיל נאר מיט דער מהירות פון הצליחו ללכת ג' ימים, ס'איז טאקע ריכטיג, אז אנשטאט אנשטאט איחרן במדבר פערציג יאר, וואלט אין די דריי טעג וואס זיי זענען געווען אנגעקומען ביז ארץ ישראל וואלטן זיי גלייך אריינגעגיין, יעס, דערפאר איז מדגיש תוספות הצליחו ללכת ג' ימים, וואס איז אבער נוגע דאס צו מדגיש זיין אין ענטפער צום בייתוסי? ס'פארשטאנדיג וואס, ס'זייער פארשטאנדיג דער ענין אז ס'דא דא היפך פון גיין, די דריי טעג, און פארקערט גיין פערציג יאר, דאס איז איבערנאטירליך און דאס איז איבערנאטירליך. זאגט דער רבי, דאס איז אלץ זייער גוט פארשטאנדיג, אבער וואס רבי יוחנן בן זכאי, אויף וואס זאגט ער דאס דעם בייתוסי? תוס' ברענגט עס אראפ אז דאס וואס ער האט געזאגט צו דעם בייתוסי, וואס איז נוגע דעם בייתוסי צו ס'איז געווען דריי טעג, צו ס'איז געווען עלף טעג? צום בייתוסי איז געווען נאר דער נוגע דער ענין, וואס משה רבינו, ער זאגט אז משה רבינו אוהב ישראל דערפאר האט ער זיי געמאכט יום טוב פון שבועות האט ער זיי געמאכט צוויי טעג אז ס'מוז אלעמאל אויסקומען זונטאג האבן זיי שבת און זונטאג זיך צו מענג זיין, און דער רב יוחנן בן זכאי האט אים געענטפערט אי משה רבינו אוהב ישראל פארוואס האט ער זיי אפגעהאלטן אין מדבר פֿערציק יאר נישט נוגע צו די דריי טעג וואס נוגע וואס די חילוק צו ס'איז עלף טעג צו ס'איז דריי טעג וואס האט רב יוחנן בן זכאי געדארפט מדגיש זיין צו דעם צו דעם בייתוסי אז ס'איז געווען א ענין וואס וואס וואס דווקא דריי טעג, וואס דער ווי דער לשון איז, אז עס וואלט געווען הצליחו ללכת כמו שעשו באותם ג' ימים, עס וואלט געווען הצליחו כמו שעשו באותם י"א יום, למיין נפקא מינה צו דעם בייתוסי, לויט דעם ענטפער פונעם רבי'ן וועט עס ווערן זייער זייער געשמאק און פארשטאנדיג און אראפגיין אלע שאלות פון דעם. מ'זאגט נאכאמאל אינעווייניג, לכאורה איז אבער נאך אלץ נישט פארשטאנדיג, אמת טאקע אז אנשטאט איחרן במדבר וואלט געווען א הליכה נישט באופן הרגיל, נאר מיט דער מהירות פון הצליחו ללכת ג' ימים, וואס איז אבער נוגע דאס צו מדגיש זיין אין ענטפער צום בייתוסי ביז אז דערפאר זאגט די גמרא קרא עליו מקרא זה דווקא, רבי יוחנן בן זכאי האט אים געברענגט דווקא דעם פסוק צו מדגיש זיין אז ס'איז געווען א ענין פון דריי טעג אנשטאט עלף טעג, און זאלסט וויסן אז משה רבינו איחרן ארבעים שנה, ממילא איז ער נישט געווען אוהב ישראל, וואס ברענגסטו מיר א ראיה אז משה רבינו אוהב ישראל היה און האט געוואלט האבן אז ס'זאל זיין שבועות צוויי טעג דערפאר איז ממחרת השבת, הייבט מען אן אלעמאל ציילן נאך נאך שבת, און יום טוב קומט אלעמאל אויס, שבועות קומט אלעמאל אויס זונטאג ס'זאל זיין צוויי טעג, ווייל ס'איז נאר איין טאג נישט אזוי ווי סוכות און פסח, לכאורה וואלט געווען גענוג ווען ווען ער זאגט אים נאר אז ס'רעדט זיך וועגן עלף טעג ווי ס'שטייט אין פסוק, און און פערציג יאר. און דער רבי מדגיש די שאלה אז די גמרא אליין זאגט קרא עליו מקרא זה. ס'איז דא אסאך פסוקים וואס ער האט אים געקענט ברענגען, זאגט די גמרא ניין, קרא עליו מקרא זה, דער רבי דער רבי אונטערשטרייכט, דער רבי מאכט א מאכט עס מודגש, למ קרא עליו מקרא זה, מוז דאך זיין דא עפעס א ענין באהאלטן פארוואס דער בייתוסי האט געדארפט הערן אז ס'רעדט זיך וועגן א היפך, אנשטאט ס'זאל זיין א ענין פון למעלה מדרך הטבע גיין דריי טעג אין עלף טעג, האט דער אייבישטער געמאכט און משה רבינו איז איחרן ארבעים שנה, נישט נאר אז ס'איז געווען דער ענין פון עלף טעג און פערציג יאר, דארף מען פארשטיין וואס דאס איז. מוז מען זאגן מוז קומען צו א מסקנא האט דאך פארט אים געזאגט אזוי און די גמרא זאגט קרא עליו מקרא זה מוז מען זאגן אז דער אפשלאג אויף דער טענה פון בייתוסי אז מצד אהבת ישראל עמד משה ותקנה אחר שבת איז טאקע פון דעם ענין וואס דער איחרן במדבר ארבעים שנה האט פארביטן נישט נאר א הליכה רגילה קיין ארץ ישראל נאר דער אופן פון הצליחו ללכת מיט א מהירות ניסית אויף דעם וואס דער מוז קומען צו א מסקנא אז אויף דעם וואס דער בייתוסי האט אים גע'טענה'ט אז עמד משה ווייל ער איז א אוהב ישראל האט ער מתקן געווען אז שבועות זאל זיין גלייך נאך שבת ווייל ס'זאל זיין צוויי טעג, און מיט דעם וואס און דערפאר מיט דעם וואס איחרן במדבר ארבעים שנה, ענטפערט אים רבי יוחנן בן זכאי אז איחרן במדבר ארבעים שנה אז ס'האט זיך פארביטן פון א הליכה פון א הליכה רגילה נישט נאר א הליכה רגילה קיין ארץ ישראל, נאר אין א אופן פון הצליחו ללכת מיט א מהירות ניסית, ער מוז אים זאגן, ער מוז אים דערמאנען אז ס'איז געווען דער ענין פון די דריי טעג אנשטאטס עלף טעג, און לויט דעם וואס לויט דעם וואס איחרן איז געווען ווייטער א פארקערטע וועג אז זענען געגאנגען פערציג יאר און אפילו נישט בדרך הטבע וואס וואלט געדארפט נעמען נאך אפאר טעג צו קענען אריינגיין אין ארץ ישראל. ממילא מוז מען קומען צו א מסקנא אז דער אז דער רבי יוחנן בן זכאי זיין ענטפער איז געווען זייער מדוייק, נאר מען ווייסט נישט פארוואס, דארף דער רבי מסביר זיין, גייט אונז דער רבי מסביר זיין וואס וואס ליגט דא באהאלטן אינעווייניג. אין אות ד' וועט דער רבי קודם מקדים זיין וואס האט בכלל רבי יוחנן בן זכאי גערעדט מיט אים און וואס איז געווען, וואו האט זיין האט א מקום אין תורה דעם בייתוסי'ס און רבי יוחנן בן זכאי האט אים געענטפערט, עס גייט דאך אלץ אריין אין די גמרא, איז אין אות ד' וועט דער רבי ענטפערן און נאכדעם וועט מען פארשטיין וואס דא טוט זיך. ווי גערעדט שוין אמאל בארוכה. ס'איז געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק י"ח, בנוגע די פיל וויכוחים וואס מיר געפינען אין ש"ס און מדרשים צווישן חכמי ישראל און נישט אידן, ועל דרך זה מיט די בייתוסים וכו', ס'איז דא פיל וויכוחים וואס מיר געפינען אין גמרא, אז דאס גופא וואס תנאים וכו' האבן מיט זיי געפירט וויכוחים, און נאך מער, וואס די פרטי הוויכוחים זענען אריינגעשטעלט געווארן אין תורה, תורת אמת. לכאורה האט געקענט שטיין נאר רבי יוחנן בן זכאי'ס ענטפער אדער די אלע וואס האבן געהאט די ויכוחים מיט מיט אפילו מיט נישט אידן און דא מיט די בייתוסים האט געקענט אריינשטעלן וואס מ'האט זיי געענטפערט און נישט אריינשטעלן זייערע וויבאלד אז ס'גייט אריין זייערע אויכעט אין תורה וואס איז תורת אמת איז מכריח צו זאגן מ'מוז קומען צו א מסקנא און זאגן אז אין שכל התורה איז דא אן ארט אויף זייערע טענות. ס'איז דא א ארט אין זייערע טענות, מכל שכן אז די ענטפערס פון חכמי ישראל זענען נישט סתם א דיחוי בעלמא, נאר אמיתיים בתורת אמת. דאס מיינט אז סיי זייערע טענות מוז איך קומען צו א מסקנא אז ס'האט א ארט אין שכל התורה, און זיכער אז אויף דעם וואס אויב זייערע האט א ארט אין שכל התורה איז דאך זיכער מכל שכן אז די ענטפערס פון די חכמי ישראל איז נישט א אז מ'שטופט זיי אפ, נאר ס'איז א נאר ס'איז א ענטפער אמיתי און בתורת אמת. דאס איז דער יסוד וואס דער רבי לייגט אוועק אויף דעם ענין, לויט דעם וועט מען פארשטיין אלץ. דערמיט קען מען פארענטפערן דעם דיוק הלשון אין טענת הבייתוסי בנידון דידן. לויט דעם וועט מען קענען פארענטפערן איך זאג אז דער ענין פון דעם בייתוסי האט געהאט א האט א מקום, און ס'האט א מקום אין שכל התורה, לויט דעם וועט מען קענען פארענטפערן וואס איז געווען דעם בייתוסי'ס אמת'ע טענה, און וואס רבי יוחנן בן זכאי האט אים געענטפערט, עס וועט ווערן זייער קלאר פארשטאנדיג. דערמיט קען מען פארענטפערן. דעם דיוק הלשון טענת הבייתוסי בנידון דידן משה רבינו אוהב ישראל היה עמד ותיקנה ותיקנה אחר שבת כו' ווי געזאגט פריער אז דער בייתוסי האט געפרעגט מוי האט געפרעגט האט געזאגט צו רבי יוחנן בן זכאי שטייט אין די תורה וספרתם לכם ממחרת השבת מחרת השבת מיינט שבת אז יעדן מאל מוז אויסקומען שבועות זונטאג ווייל שבת איז דער ענין וואס מ'הייבט אן ציילן דווקא מוצאי שבת, מ'הייבט אן ציילן מוצאי שבת קומט אויס אלעמאל שבועות זונטאג ווייל משה רבינו איז אוהב ישראל, ווי דער לשון דארטן עמד ותיקנה אחר השבת, דאס הייסט ער האט דאס תולה געווען, דער בייתוסי האט דאס תולה געווען נישט אין דעם אויבערשטן, נישט אז דער אויבערשטער האט געהייסן אז ס'זאל זיין דער ענין פון שבועות זאל אויסקומען אלעמאל זונטאג, נאר ער איז עס תולה אין משה רבינו עמד ותיקנה אחר השבת, און מצד זיין אהבת און מצד זיין אהבת ישראל האט משה געמאכט א תקנה אז עצרת איז אחר השבת, דאס פארשטיי איך פון די ווערטער ווי דער בייתוסי האט געזאגט צו רבי יוחנן בן זכאי, יעצט האט יעצט דער רבי לויט דעם וועט אונז קענען וועט אונז קענען פארענטפערן וואס פאר א סארט לשון איז דאס אז משה רבינו אוהב ישראל עמד ותיקנו, ווער האט עס געמאכט שבועות ווער האט געמאכט אז שבועות זאל זיין זונטאג ער בויעט דאך אויס אויפן פסוק וספרתם לכם ממחרת השבת פארוואס זאגט ער עמד משה ותיקנו ווייל ער איז א אוהב ישראל ער האט עס געמאכט. לכאורה זיין שיטה, לכאורה זיין שיטה איז ער דאך מייסד אויפן פסוק ממחרת השבת, אט דער בייתוסי אויף וואס בויעט ער זיין שיטה? ער לערנט נישט קיין גמרא, ער לערנט נאר חומש. וואס שטייט אין חומש? אין חומש שטייט קלאר אז וספרתם לכם ממחרת השבת, האט דאך עס צו טון אז אויב ער איז מייסד, אויב ער בויעט זיין שיטה אויף די ווערטער ממחרת השבת, און ער זאגט אז ס'איז שבת בראשית, און נישט אז ס'איז א תקנה פון משה רבינו. דער רבי ברענגט אראפ אז דער צאן קדשים אויף מנחות ברענגט ברענגט אראפ די שאלה אויכעט, לכאורה וואס זאגסטו מיר אז עמד ותיקנו אחר שבת, דער ביאור אין דעם, דער ביאור וועט זיין אין דעם, סאו לאמיר זאגן נאך בקיצור וואס מען האט געלערנט ביז יעצט, מען האט אראפגעברענגט די רשי פון היינטיגן פון די צווייטן פסוק פון חומש דברים, ברענגט די רבי אראפ דעם ענין וואס רשי ברענגט אראפ דעם ענין וואס אין פסוק שטייט אחד עשר יום, קומט רשי און ברענגט אראפ דעם ספרי וואס דארטן שטייט אז משה רבינו האט זיי געזאגט אז איר זענט עס געגאנגען אין דריי טעג און ס'האט זיך און איר האט עס געבייט מיט אייערע עבירות און ס'איז געווארן א ענין פון פֿערציק יאר, קוקט אויס פון דא אז לכאורה דער דאס וואס שטייט אין פסוק אחד עשר יום איז נאר א הכנה צו די תוכחה און די תוכחה איז וואס רשי ברענגט אראפ פון ספרי. לכאורה ווי ווי קען עס זיין? זאגט דער רבי ווייל משה רבינו האט געוואלט דא מדגיש זיין א מורא'דיגן ווארט אז ער האט געוואלט מדגיש זיין אז דערפאר ברענגט ער די דריי טעג און ער זאגט נישט נאר די עלף טעג ווייל ער וויל זיי מדגיש זיין אז זייער גיין אין ארץ ישראל איז געווען דער אייבישטער האט זיך האט זיך האט דער לשון איז מיסט שכינה מתלבטת די שכינה האט געארבעט זייער שווער און זי האט געוואלט אז איר זאלט אריינגיין אין ארץ ישראל אין דריי טעג ס'הייסט זאגט זיי אז בדרך נס זענט איר געגאנגען אנשטאטס עלף טעג דריי טעג, די זעלבע זאך האט איר אויפגעטון מיט די קלקלה אז ס'איז געווארן היפך אז נישט מען גייט אריין דארט לאמיר זאגן אין א שטיקל צייט וואס ס'נעמט צו גיין, נאר ס'האט גענומען פֿערציק יאר האט עס גענומען וואס איז אסאך איבערנאטירליך צו גיין פֿערציק יאר פון ארומגיין הר שעיר נאכאמאל און נאכאמאל ביז מ'האט אנגעקומען אין ארץ ישראל. ממילא איז פארשטאנדיג פארוואס רשי ברענגט אראפ דאס, און דערנאכדעם ברענגט דער רבי אראפ, אז לויט דעם וועט מען פארשטיין דער רבי איז מסביר דעם תוספות, וואס תוספות ברענגט אראפ דווקא די רשי, און אבער ס'בלייבט א שאלה וואס דער רבי פרעגט, לכאורה, פארוואס ברענגט אראפ תוספות דעם רשי אז רבי יוחנן בן זכאי האט מדגיש געווען צו דעם בייתוסי און האט אים געזאגט אז זאלסט וויסן אז ס'איז געווען א ענין פון דריי טעג, דו זאגסט אז משה איז אוהב ישראל, און איך וועל דיר ענטפערן, אז אויב משה איז א אוהב ישראל, פארוואס האט ער זיי מאחר געווען פֿערציק יאר אין מדבר, און למעשה בפועל האט מען געמאכט די גאנצע וועג פון הר חורב ביז קדש ברנע האט מען געמאכט אין דריי טעג מיט א וועג למעלה מדרך הטבע, ווייזט אויס אז צו דעם בייתוסי איז יא נוגע דאס וואס רבי יוחנן בן זכאי האט אים געזאגט, לכאורה וואס איז די שייכות פארוואס דארף ער עס וויסן, וואס איז שלעכט אז ער זאגט דעם בייתוסי אז איר האט געמאכט אין עלף טעג זייט איר אנגעקומען ביז ממש אין ארץ ישראל, און דערנאכדעם האט זיי משה רבינו מאחר געווען נאך פערציג יאר, מוז מען זאגן אז ס'דא דא עפעס באהאלטן אין דעם וואס דער בייתוסי דארף וויסן דעם ענין פון די דריי טעג נישט נאר די נישט נאר די עלף טעג, דער רבי זאגט אויף דאס צו פארענטפערן. וואס וואס ליגט דא טאקע אין דעם וואס וואס האט געזאגט דעם בייתוסי אויף אזא סארט אופן? זאגט דער רבי, מוז מען זאגן אז דער אפשלאג דארף זיין טאקע אזוי, און דער רבי הייבט אן מיט מסביר זיין אז יעדע זאך וואס ס'שטייט אין גמרא, די ס'דא אין שס ומדרשים אסאך וויכוחים צווישן חכמי ישראל מיט ניט אידן און דא מיט די בייתוסים, מוז מען זאגן אז זייער סברה האט א האט א ארט אין שכל התורה, און פארשטייט זיך אז מכל שכן אז די דאס וואס מען האט זיי געענפערט איז נישט קיין דיחוי מען איז נישט אפגעשטופט סתם אזוי ווען ס'וואלט געווען א דיחוי וואלט מען דאס נישט געברענגט וואס זיי זאגן ווען זיי טענה'ן האט א שכל אין תורה און מען מוז זיי אפשטופן מיט א אמת'ע זאך און מיט ווי דער רבי זאגט מיטן לשון ס'איז נישט סתם דיחוי נאר ס'איז אמיתי און בתורת אמת לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג פאר וואס משה רבינו לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג דער ערשט וועט דער רבי מסביר זיין דאס אין דעם לשון פון דעם בייתוסי נאך דעם וועט מען פארשטיין די שאלה וואס מען האט געפרעגט וואס דארף דער בייתוסי וויסן אז עס איז געווען דריי טעג און אז עס איז א חילוק אז דא איז געווען דריי טעג למעלה מדרך הטבע און איך און משה רבינו און זענען געגאנגען פערציג יאר וואס איז אויכעט למעלה מדרך הטבע עס איז נישט נארמאל נישט נארמאל אין טבע אז מען זאל גיין פערציג יאר אזא מהלך וואס איז וואס פרעגט דער רבי די שאלה, דער רבי פרעגט א געוואלדיגע שאלה, לכאורה וואס זאגט וואס זאגט דער בייתוסי אז משה רבינו, וואנעט לערנט ער ארויס אז משה רבינו אוהב ישראל און עמד ותיקנה, ער בויעט דאך דאס אויף דעם ענין וואס דער אויבערשטער זאגט אין תורה וספרתם לכם ממחרת השבת, איז דאך אז דער אויבערשטער האט דאס געמאכט, נישט אז ס'איז א תקנה פון משה רבינו, וואס זאגט אז ס'איז א תקנה פון משה רבינו? דער ביאור אין דעם. חזל ברענגען כמה וכמה לימודים הוכחות אז עצרת איז חמישים יום פון מחרת יום טוב ראשון של פסח. די גמרא אין מנחות דארטן אין עמוד ב' ברענגט אסאך כמה וכמה לימודים אז עצרת איז חמישים יום פון מחרת יום טוב הראשון און נישט ווי זיי זאגן אז עס אז אלעמאל קומט עס אויס זונטיק און דעריבער אט דער פירוש אז מחרת השבת מיינט שבת בראשית ס'האט קיין יסוד נישט אין כתובי התורה און דער יסוד פון דעם וואס איך זאג אז זיי לערנען עס ארויס פון מחרת השבת איז האט עס נישט קיין יסוד וויבאלד אז די גמרא ברענגט דאך אזויפיל ראיות אז אז מ'מוז זאגן אז אז אז דאס וואס ס'מיינט אז עצרת איז חמישים יום פון מחרת יום טוב ראשון של פסח, שטייט דאך קלאר אז עצרת איז חמישים יום פון מחרת יום טוב ראשון של פסח, נישט קיין חילוק ווען ס'קומט אויס דער יום טוב ראשון, נישט ווי זיי זאגן אז ס'איז נאר אז ס'איז דווקא שבת, ממילא איז זייער פירוש פון ממחרת השבת אז ס'מיינט שבת בראשית האט קיין יסוד נישט אין תורה. און דער רבי לייגט צו אין הערה צוויי און צוואַנציק וואס דער מהרשא ברענגט אראפ אז מיר געפינען דאך איי ס'שטייט דאך דער לשון ממחרת יום טוב ממחרת השבת זאגט דער רבי מיר געפינען אין אסאך פלעצער אז יום טוב ווערט אנגערופן שבתון אייכעט איז ממילא איז אין תורה האבן זיי נישט קיין ראיה וואס ס'שטייט ממחרת השבת זאגן אז ס'שבת בראשית האט עס נישט קיין יסוד אין כתובי התורה דער רבי אונטערשטרייכט כתובי התורה סאו וואס האט דער בייתוסי פארט געטענה'ט? זאגט דער בייתוסי, איך לערן עס נישט ארויס טאקע אינגאנצן פון ממחרת השבת, איך האב דא נאך עפעס, נאר דער בייתוסי האט געטענה'ט אז משה רבינו האט מתקן געווען אז עצרת זאל אלעמאל חל זיין אויף מארגן נאך שבת, און איי פון וואנט ווייסט ער אז משה רבינו קען טון אזא זאך? זאגט דער רבי אין הערה דרײַ און צוואַנציק אז די טענה פון אים איז געווען אז מען זעט אז וועגן דעם וועגן די קביעות מען געפינט שוין אזא זאך וואס ס'איז געווען די הכנה צו מתן תורה, שטייט אז דער אייבישטער האט געזאגט משה רבינו צוגרייטן די אידן אויף מתן תורה, און די גמרא זאגט אז משה רבינו הוסיף הוסיף משה מדעתו נאך א טאג, און והסכים הקדוש ברוך הוא עמו, זעה איך דאך אז ס'קען זיין אזא זאך אז משה רבינו זאל מאכן זאכן לויט אים אליין און נישט וואס דער אייבישטער האט געזאגט, זאגט דער בייתוסי אזוי, ער טענה'ט אזוי, משה רבינו האט מתקן געווען אז עצרת זאל אלעמאל חל זיין אויף מארגן נאך שבת, משה רבינו האט דאס מתקן געווען, דאס מיינט מען זאל מאכן די קביעות החדשים אין אן אופן אז דער ערשטער טאג פסח זאל חל זיין אלעמאל ביום השבת. משה רבינו האט האט געמאכט אזוי טענה'ט דער דער דער בייתוסי וויבאלד אז משה רבינו איז א אוהב ישראל און האט געוואלט אז זיי זאלן האבן ביידע טעג צוויי טעג נאכאנאנד שבת און זונטאג זאל זיין א ענין פון פון א תענוג א ענין נישט נאר איין טאג נאר ס'זאל זיין צוויי טעג שבת און זונטאג צוזאמען זאל זיין אזא יום טוב ממילא זאגט ער אז משה רבינו האט עס מתקן געווען ווי האט ער עס מתקן געווען האט עס מתקן געווען אז מען זאל אויסשטעלן דעם לוח דער קביעות החדשים זאלן זיין אין א אופן אז אלעמאל וועט אויסקומען דער ערשטער טאג פסח שבת ממילא וועט מען אננעמען ציילן ספירה מוצאי שבת, וועט אלעמאל אויסקומען שבועות זונטאג. זאל חל זיין אלעמאל ביום השבת ובלשון הידוע. דער רבי ברענגט אראפ פונעם רמבם אין הלכות קידוש החודש, מעברין את החודש לצורך, אז ס'איז דא א וועג וואס מען קען מעבר זיין דעם חודש, צולייגן א טאג צום חודש, און נאך מען קען, ווי ס'רעדט זיך נאך אלעמאל אז מען לייגט נאך צו א גאנצן חודש אייכעט, אבער דא רעדט ער וועגן מעברין את החודש לצורך, קומט אויס אז משה רבינו האט אויסגערעכנט אז ס'זאל אלעמאל אויסקומען שבועות זאל זיין זונטאג. איז דאס נישט אזוי שטארק פון ממחרת השבת, נאר פון משה רבינו'ס, אז משה רבינו האט דאס מתקן געווען, ווי זייער לשון איז, עמד ותקנה אחר שבת. אזוי אז ביידע זאכן וועלן שטימען, די ספירה איז סיי ממחרת השבת, שבת בראשית, און סיי ממחרת היום טוב, און דער טעם פון דער תקנה איז געווען כדי שיהו ישראל מתענגין שני ימים, ווי דער רבי וועט מסביר זיין ווייטער אין סעיף ו' און ז', ממילא קומט אויס אז דער בייתוסי האט געהאט א אנדער סארט טענה אינגאנצן, ער האט געזאגט אזוי, משה רבינו האט אויסגעשטעלט דעם לוח דעם דעם קאלענדער אז ס'זאל אויסקומען אלעמאל פסח דעם ערשטן טאג שבת, ממילא וועט אויסקומען אלעמאל זונטאג דער ערשטער טאג שבועות, און זיי טענה'ן, אויב אזוי וועט דאך שטימען דא אלץ, ס'וועט זיין די ספירה וועט זיין ממחרת השבת, אלעמאל אויסקומען אז מ'הייבט אן ציילן מוצאי שבת, דאס הייסט דער נאך שבת בראשית, בראשית מיינט דער שבת פון וואס ס'קומט פאר, וואס ער קומט פאר די וואך וואס קומט, און ס'וועט אויכעט זיין ממחרת היום טוב, ווייל יום טוב וועט דאך זיין אלעמאל שבת, ס'וועט שטימען אלץ, ס'וועט שטימען דער ענין פון ממחרת השבת און ס'וועט שטימען דער ענין פון ממחרת היום טוב ראשון של פסח. דאס איז געווען זייער טענה. און אויף דעם האט רבי יוחנן בן זכאי נאכן איז פארשטאנדיג פארוואס זיי האבן געזאגט עמד ותיקן משה, ווייל זיי האבן געהאלטן אז משה רבינו האט עס מתקן געווען, און דער ממחרת השבת איז נאר א צוגעב, ס'שטייט ממחרת השבת און עס שטייט אז אז עצרת איז אלעמאל חמישים יום פון ממחרת יום טוב הראשון, וועט עס אלעמאל שטימען אין ביידע זאכן, עס וועט שטימען דער ממחרת השבת און עס וועט שטימען דער ממחרת יום טוב, ווייל שבת וועט זיין יום טוב וועט עס זיין ממחרת השבת און עס וועט זיין ממחרת היום טוב. און אויף דעם האט רבי יוחנן בן זכאי נאכן אפשלאגן דעם טעם התקנה, פון דעם וואס איחרן במדבר ארבעים שנה כדלקמן סעיף ט', נאך וואס רבי יוחנן בן זכאי האט אים געזאגט אז דער טעם וואס דו זאגסט אז משה רבינו האט עס געמאכט ווייל ער איז א אוהב ישראל און ער וויל זיי זאלן האבן צוויי טעג, זאגט ער אים ס'איז נישט ריכטיג, און ער ברענגט אים א ראיה, ווייל אויב ער וואלט געווען א אוהב ישראל פארוואס איחרן במדבר ארבעים שנה? וואס זאגט רבי יוחנן בן זכאי נאכדעם צו דעם צו דעם בייתוסי ער ברענגט אים א ראיה פון פסוק אז עס קען נישט זיין אזא תקנה. ס'קען נישט זיין אז משה רבינו האט מתקן געווען אזא זאך, ווארום פון פסוק זעט מען אז עס דארפן זיין צוויי אופני קביעות'ן, דאס וואס די גמרא ברענגט אז די ראיה וואס רבי יוחנן בן זכאי האט אים האט אים געברענגט, און דער רבי זאגט אין די הערה, לויט דעם איז פארשטאנדיג אויך בפשטות פארוואס רבי יוחנן בן זכאי האט געברענגט דווקא די דרשה און נישט אנדערע דרשות וואס איז דא אין די גמרא, וואס אין גמרא אין מנחות ברענגט נאך דרשות פון וואנעט מען לערנט ארויס אז אז ס'איז געווען אז אז ס'איז געווען אז ס'מוז זיין אז ס'איז נישט אלעמאל זונטאג שבועות, וואס זאגט אים רבי יוחנן בן זכאי? רבי יוחנן בן זכאי זאגט אים ווייל פון פסוק זעט מען אז עס דארפן זיין צוויי אופני קביעות'ן, כאן ביום טוב שחל להיות בשבת וכאן ביום טוב שחל להיות באמצע השבת, דאס וואס ס'שטייט תספרו חמישים יום זאגט אים רבי יוחנן בן זכאי, עס שטייט דאך אין פסוק תספרו חמישים יום, ווערט נישט דערמאנט דא שבת נישט גארנישט, איז דאס רעדט זיך וועגן כאן, רעדט זיך אויס ביום טוב שחל להיות באמצע השבת, יום טוב קומט אויס אינמיטן שבת, איז יעמאלט איז חמישים יום, און די גמרא זאגט ווען ס'שטייט דער ענין פון תמימות, די שבע שבתות תמימות תהיינה איז ביום טוב שחל להיות בשבת אבער ס'מוז זיין ביידע אופנים און נישט ווי דער, און ער ענטפערט דעם בייתוסי נישט ווי דו האסט מיר געזאגט אז משה רבינו האט מתקן געווען דעם לוח אז ס'זאל אויסקומען אלעמאל שבת זאל אויסקומען יום טוב פסח ממילא וועט מקוים ווערן ביידע זאכן סיי ממחרת השבת און סיי ממחרת היום טוב זאגט אים רבי יוחנן בן זכאי ניין ס'קען נישט זיין אות ה' על פי כל הנל, אז די פרטי הוויכוח האבן אן ארט אין שכל התורה, מ'האט ערשט אוועקגעלייגט אז ס'האט א ארט אין תורה, און ס'האט א ארט ווי דער בייתוסי האט גע'טענה'ט, און דאס וואס רבי יוחנן בן זכאי ס'איז דאך זיכער א ענטפער וואס ער האט אים געענטפערט פארוואס נישט, נאר ער ברענגט אים די ראיה אז די גמרא אליינס זאגט אז כאן ביום טוב שחל להיות בשבת און כאן ביום טוב שחל להיות באמצע השבת, קען נישט זיין ווי דו זאגסט בייתוסי אז ס'מוז אלעמאל אויסקומען אין שבת, די גמרא זאגט אז ס'קען נישט אזוי זיין. על פי כל הנל, ווערט די תמיהה הכי גדולה אין נקודת הוויכוח, לויט דעם אלס וועט ערשט ווערן נישט פארשטאנדיג, און די גרעסטע תמיהה הכי גדולה, א געוואלדיגע שאלה וואס ס'ווערט דא. די שיטה פון בייתוסי, הערט זיך איין וואס דער רבי זאגט דא וואס מ'זעט דא אין די גמרא, די שיטה פון בייתוסי איז מיוסד אויף דעם אז משה רבינו אוהב ישראל היה. ער זאגט אז ער האט געמאכט צוויי טעג יום טוב, אז צוויי טעג אז אלעמאל איז שבת דעם ערשטן טאג פסח ממילא האט ער זיי געגעבן אז ס'זאל זיין אזוי ווי נישט נישט נאר איין טאג, סוכות און פסח האבן מיר אסאך מער טעג, איז משה רבינו אוהב ישראל גיט ער זיי זאל זיך מתענג זיין צוויי טעג צוזאמען שבת און זונטאג, ברענגען זיי ארויס די מעלה פון משה רבינו אוהב ישראל, און רבי יוחנן בן זכאי זאגט, וכי משה רבינו אוהב ישראל היה, בלשון תמיהה.

אוהב ישראל היה, ער מיינט אז משה רבינו'ס אהבת ישראל איז נישט אין אזא אופן ווי דער בייתוסי האט באנומען, וואס אזא אהבת ישראל איז מחייב די תקנה שיהיו ישראל מתענגין שני ימים. דער יסוד פון משה רבינו'ס אוהב ישראל אין דעם אופן ווי רבי יוחנן בן זכאי קוקט אויף דעם, נישט ווי דער בייתוסי, דער בייתוסי קוקט אויף דעם אז וויבאלד אז משה רבינו אוהב ישראל גיט ער זיי צוויי טעג יום טוב, ער גיט זיי שבת און ער גיט זיי יום טוב אז אלעמאל וועט אויסקומען דעם ערשטן טאג פסח שבת, הייבט מען אן ציילן ספירה מוצאי שבת, ווען ס'קומט נאך די זיבן וואכן קומט אויס אז עס קומט אז שבועות וועט אלעמאל זיין זונטאג, האבן זיי צוויי טעג נאכאנאנד צו צו חוגג זיין, צו מעניג זיין. נאר אין א גאר אנדערן און טיפן אופן, געוואלדיגע חידוש וואס דער רבי ברענגט ארויס, ער רעדט דא וועגן א גאר אנדערן און טיפערן אופן אין אהבת ישראל, וואס אז אהבת ישראל איז נישט אלעמאל א סיבה אז ביי אידן זאל זיין בגלוי מתענגין. דער יסוד וואס דער רבי לייגט אוועק דא איז אז דער רבי די קשיא איז דאך געווען א געוואלדיגע קשיא, דער רבי זאגט דאך א א תמיהה הכי גדולה, סאו דער רבי פארענטפערט עס אין דעם יסוד, דערנאך וועלן מיר לערנען אינעווייניג אלע פרטים, דער יסוד איז אז דאס וואס משה רבינו אוהב ישראל מיינט נישט ווי דער בייתוסי האט גע'טענה'ט אז משה רבינו גיט די אידן זייט זיך מהנה, איר האט נאך א יום טוב אדער צוויי טעג צוזאמען, נישט אין דעם גייט דאס, דאס גייט אין א אסאך א טיפערן אופן, אז אהבת ישראל איז נישט אלעמאל אין א אופן ביי אידן זאל זיין בגלוי דער ענין פון מתענגין, נאר אויף א אנדער סארט אופן, וואס א סארט אופן? דער יסוד איז אז זאלן טאקע גיין פֿערציק יאר אין מדבר ביז זיי קומען אריין אין ארץ ישראל, וועט דער רבי עס מסביר זיין זייער געשמאק, און דערויף האט ער געבראכט דעם פסוק אחד עשר יום מחורב וגומר, וואס דאס איז פון די דברי תוכחה פון משה, וואס זעען מיר?

אזוי זעט דאך עס אויס, משה רבינו זאגט זיי דעם ענין פון עונש, אז איר האט מקלקל געווען, האט מען אייך מעניש געווען, און איר זענט געגאנגען פֿערציק יאר אין מדבר, א שאד איר האט געקענט גלייך אריין גיין נאך די דריי טעג, אבער דער אמת איז, אז דווקא אין די דברי תוכחה, האט זיך אויסגעדריקט די גרויסע און טיפע אהבה פון משה צו אידן. געוואלדיגע ווערטער, און מען וועט באלד זען די פרטים ווי דאס קומט ארויס, וואס ווערט דא נתחדש. סאו דער רבי איז מחדש אז די אהבה וואס דער וואס דער וואס דער בייתוסי האט געברענגט אויף משה אויף משה רבינו, אז ער איז א אוהב ישראל, און ער גיט זיי צוויי טעג זאלן האבן זיך מענג זיין, דאס איז נישט די גרעסטע אהבת ישראל. די גרעסטע אהבת ישראל איז פון משה רבינו וואס ער האט זיי געברענגט צו דעם מצב אז ער האט זיי געזאגט תוכחה, און ער האט זיי געזאגט אז דורך אייערע עבירות וועט איר ארומגיין פֿערציק יאר אין מדבר, און און דאס ווייזט ארויס די גרעסערע אהבת ישראל פון משה רבינו. און דער רבי ענדיגט צו, בלשון המדרש, וואס דער מדרש זאגט, דער מדרש אין דברים רבה ברענגט אראפ אז דער אייבישטער האט געזאגט אז מען דארף זאגן די אידן תוכחה, ווער זאל זאגן תוכחה? זאגט דער אייבישטער דעם לשון יוכיחן משה שאוהבן, ווער זאל עס זאגן? משה רבינו וואס ער האט זיי ליב. זעען מיר אז אין די תוכחה ליגט דא אסאך א גרעסערע אהבה ווי ס'ליגט אין די אהבה פון צו מאכן צוויי טעג אלעמאל, צוויי טעג זיך צו מענג זיין, ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין אין אות ו. עצרת איז פארבונדן מיט ספירה, שבועות איז פארבונדן מיט ספירה, אידן ציילן מ ט יום און דער יום החמישים איז עצרת, דער פופציגטער טאג איז שבועות, איז ידוע. דער רבי ברענגט אראפ פון אלטן רבי'ן אין ליקוטי תורה אין במדבר אז די מ ט יום וואס די אידן ציילן ווייזן אויף דרגות, ס'ווייזט אויף די מ ט שערים צו וועלכע אידן דערגרייכן בכח ועבודת עצמם, ווי מ'לערנט אלעמאל, מ'גייט ארויס יעדן טאג פון איין שער פון די מ ט וואס איז געווען אין מצרים, און מ'גייט אריין יעדן טאג אין איינע פון די הויכע דרגות פון מ ט פון שערים אין קדושה, ווי קומט מען צו צו דעם? בכח ועבודת עצמם, מ'דארף ארבעטן אויף דעם. און דערפאר דארפן זיי ציילן די טעג, דערפאר ציילט מען יעדן טאג, זען וואס מען האט געטון אין אין אין יעדן טאג, און דער רבי ברענגט אראפ אין די הארה, וואס הגם די ספירה איז דאך נישט משנה, און און ס'פועלט נישט גארנישט אין דעם טאג, איך צייל היום יום ראשון היום שני ימים היום שלושה ימים לעומר, דער ציילן מאכט גארנישט אין דעם טאג, דער טאג איז געקומען דער טאג גייט גיין, דער ענין פון ציילן ווייזט אויף דער ענין פון עבודה, מה שאין כן דער יום החמישים, ווען ס'קומט דער יום החמישים ווען ס'ווערט שבועות, וואס גייט נישט אריין אין דער ספירה פון אידן, מען ציילט דאך נישט קיין פופציג טעג, מען ציילט דאך נאר ניין און פערציג, ווייזט אויף די דרגה פון שער הנון וואס קומט און מען גיבט דאס מלמעלה, די ניין און פערציג שערים איז מיט כח עבודת עצמם, דער פופציגסטער שער, שער הנון וואס איז שטייט ביום החמישים ווען ס'קומט שבועות, גיבט מען דאס מלמעלה. נאכדעם טון און דערגרייכן די מדרגה שבכח ועבודת עצמו, ועל דרך מאמר רזל אז ווען אדם מקדש עצמו מעט מלמטה, איז מקדשין אותו הרבה מלמעלה. ווי די גמרא ברענגט אראפ אין אין יומא אז מקדש עצמו מעט איז מקדשין אותו הרבה מלמעלה ממילא קומט אויס אז נאך די ניין און פערציג טעג וואס מען טוט בכח עצמו קומט דער פופציגסטער טאג און דאס איז א ענין פון מלמעלה ווי מען זאגן א מתנה מלמעלה און דאס איז די טענה פון בייתוסי יעצט וועט מען פארשטיין וואס דער בייתוסי טענה'ט וויבאלד אז דער תוכן פון יום טוב יום החמישים איז אן ענין וואס קומט מלמעלה דארף אויך די הכנה צו עצרת זיין אן ענין וואס איז מדגיש נישט אזוי עבודת האדם, נאר די קדושה וואס קומט מלמעלה, שבת וואס מיקדשא וקיימא, וואס דערפאר איז עס א טאג פון תענוג אן עמל ויגיעה. געוואלדיג געוואלדיג ווי דער רבי ברענגט ארויס, וואס איז געווען די טענה פון דעם בייתוסי? ער זאגט אזוי, דער תוכן פון יום טוב, וואס איז דער פופציגסטער טאג? דער פופציגסטער טאג איז קומט מלמעלה, ס'קומט מלמעלה דער פופציגסטער טאג, זאגט דער בייתוסי, אויב דאס קומט א מתנה מלמעלה, קומט אויס אז דער טאג פארדעם, די הכנה צו זאל מען זאל קענען מאכן יום טוב ווי ס'דארף צו זיין, איז מדגיש נישט אזוי די עבודת האדם, נאר ס'ווייזט אויף די קדושה וואס ס'קומט מלמעלה, וואס זאגן זיי? זיי ווילן אז ס'זאל אויסקומען אז שבת און זונטאג זאל זיין שבת און זונטאג זאלן זיין צוויי טעג הייליגע טעג, שבת איז שבת און זונטאג גייט זיין שבועות, און ס'זאל זיין שני ימים וואס מ'וועט זיך מענג זיין, זאגן זיי, אזוי ווי שבת איז דאך מיקדשא וקיימא, ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין אין די גמרא זאגט אין ביצה, אז שבת איז מיקדשא וקיימא, יעדן וואך קומט שבת, ס'האט נישט צוטון צום ציילן, ס'האט נישט צוטון צו צו די חכמים ווי זיי האבן יום טוב, קומט דאך אויס אלעמאל לויטן לויטן לויטן קאלענדאר, לויטן לוח, קען אויסקומען אמאל א אנדער טאג חוץ פון שבועות וואס קומט אויס אלעמאל דער פופציגסטער טאג פון פסח, אבער די אנדערע ימים טובים קומען אויס אלעמאל לויט ווי חכמים האבן געמאכט ווען ראש חודש איז, לויט דעם קומט אויס דער יום טוב. טענה'ן זיי, היות שבת מיקדשא וקיימא, וואס דערפאר איז דאס א טאג פון תענוג, אן עמל ויגיעה, ממילא זיך צוצוגרייטן אויף שבועות, וואס שבועות איז דער פופציגסטער טאג, וואס דארטן קומט דער ענין פון וואס ס'קומט מלמעלה, טענה'ן זיי, ווי קען מען זיך גוט צוגרייטן אויף דעם, גיב זיי שבת מיט זונטאג צוזאמען. די פריערדיגע דרגות די ספירה טעג זענען די הכנה צו זיין א כלי צו דער דרגה יום החמישים עצרת, די פריערדיגע טעג וואס מען האט געציילט איז א הכנה וואס מען גיבט מלמעלה שער הנון, ס'איז א הכנה צו דעם פופציגסטן טאג וואס יעמאלט קריגט מען דעם שער הנון, אבער עצרת גופא איז העכער פון עבודת האדם. די עצרת אליין ווען ס'קומט דער פופציגסטער טאג איז העכער פון עבודת האדם, מ'באקומט יעמאלט דעם שער הנון וואס מ'קען עס נישט קריגן דורך עבודה, און דערפאר איז אויך דער ערב פון שבועות דער טאג בסמיכות ממש צו עצרת, דווקא אזא זמן וואס איז א מעין פון דעם עילוי הנל פון עצרת, יום השבת. דאס איז די טענה פון דעם בייתוסי, איך וויל אז איך זאג אז משה רבינו אוהב ישראל היה, ממילא וויבאלד אז שבת איז וויבאלד אז עצרת איז א ענין וואס מ'קריגט דעם פופציגסטן טאג קריגט מען דעם ענין מלמעלה, ווילסט זיך צוגרייטן צו דעם, צוגרייטן צו דעם דורך שבת, געוואלדיג וואס דער וואס דער בייתוסי האט געטענה'ט דא, אז ער וויל אז מען זאל זיך צוגרייטן מיטן שבת, עס צו זיין, קומט אויס אז ס'איז די זעלבע זאך, עצרת איז מלמעלה און שבת איז מקדשא וקיימא, ממילא דארף מען זיך צוגרייטן צו דעם. אות ז' חג השבועות איז דאך זמן מתן תורתינו, איז דער ענין הנל בנוגע צו עצרת אויך דא בשיטת הבייתוסים בנוגע צו כללות ענין התורה. דא ברענגט דער רבי אריין נאך א חידוש נפלא, אז דאס וואס דער בייתוסי האט גע'טענה'ט אז מ'זאל מאכן די הכנה צו שבועות זאל זיין דווקא אין שבת, און ס'זאל אלעמאל אויסקומען שבת און זונטאג צוזאמען, ס'זאל זיין צוויי טעג צוזאמען, ווייל די הכנה צו א טאג וואס איז עצרת וואס איז מלמעלה זאל זיין צוגעגרייט דורכ'ן שבת, איז צו לערנען אין די שיטה פון די בייתוסים אינגאנצן כללות ענין התורה, און מ'זאל זיך ארויסלערנען פון דא וואס זייער שיטה איז. די בייתוסים גלויבן, און מיט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג. דער גאנצער ענין פון די בייתוסים וואס זיי האבן געטענה'ט, וואס ער האט געטענה'ט צו רבי יוחנן בן זכאי, און וואס האט אים געענטפערט, און דורכדעם וועט מען צוקומען צו די מסקנא און פארשטיין וואס איז די גרויסקייט פון אהבה פון משה רבינו, אז ס'איז א אוהב ישראל אין אסאך א העכערע דרגה, ווי דער רבי האט געזאגט אז אין גאר אן אנדערן און טיפערן אופן די אהבת משה, לויט ווי רבי יוחנן בן זכאי האט געענטפערט. די בייתוסים גלויבן נאר אין תורה שבכתב, נישט אין תורה שבעל פה. יא, דאס שטייט קלאר גמרא אין סנהדרין אז זיי גלייבן אין תורה שבכסב. דער חילוק צווישן תורה שבכתב און תורה שבעל פה איז, וואס דער חילוק? תורה שבכתב איז הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב, ווי די גמרא זאגט אין בבא בתרא, זי איז געגעבן געווארן אינגאנצן מלמעלה, און אין דעם איז נישט אזוי נוגע די הבנה והשגה פון דעם וואס לערנט איר, ס'איז נישט נוגע די הבנה והשגה, ער ברענגט אראפ די הלכות תלמוד תורה פונעם אלטן רעבן, אז אויב מ'לערנט חומש דארף מען אפילו, איז דארף מען, קען מען לערנען אפילו, אז מ'לערנט, אז מ'לערנט חומש, מ'פארשטייט נישט וואס מ'זאגט, דארף מען אפילו קיין ברכת התורה נישט זאגן, ס'הייסט אז חומש איז א ענין וואס איז נישט אזוי נוגע צו הבנה והשגה. תורה שבעל פה איז ענינה ווי תורה איז אראפגעקומען בהבנה והשגה, ס'מוז דווקא אראפקומען אין הבנה והשגה ווי דער אלטער רבי שרייבט אין הלכות תלמוד תורה, ווי זי ווערט נתגלה און איבערגעגעבן דורך די חכמי ישראל שבכל דור ודור, ווי ס'שטייט מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה מסיני ווי די גמרא זאגט אין מגילה, ווי זי ווערט נתגלה און איבערגעגעבן דורך די חכמי ישראל שבכל דור ודור, און אין איר דארף זיין לאפשה לה, דער זוהר זאגט אז ס'איז דא א ענין צו מוסיף זיין אין תורה, אין חומש איז וואס ס'שטייט אזוי איז דאס, מה שאין כן אין גמרא איז דא לאפשה לה, מ'פרעגט א שאלה, ס'דא מ'פרעגט א שאלה פון מ'פרעגט א שאלה און מ'ענטפערט דאס און מ'איז מוסיף אין תורה, ווי ס'דא די הוספות פון ראשונים און אחרונים און דער רמב"ם און אלע וואס זענען מוסיף לאפשה לה, איז יעדער איינער האט א מצוה אויף לאפשה לה, דער לומד דארף הארעווען מיט זיין שכל צו אויפטון און מחדש זיין אין תורה. דאס אלץ אין תורה שבעל פה, מה שאין כן בתורה שבכתב, טאר נישט זיין קיין יתיר וחסר. דארט איז נישטא קיין יתיר וחסר, דארט איז נישטא וואס מען קען מוסיף זיין אדער וואס מען קען אראפנעמען. די בייתוסים גלויבן נאר אין תורה שבכתב, זיי האלטן אז תורה איז נאר דאס וואס קומט בגלוי מלמעלה, ווי געזאגט פריער, תורה שבכתב קומט מלמעלה, און ס'איז נישט נוגע דארטן די הבנה והשגה, זיי גלויבן נאר אין דעם. אין וואס גלויבן זיי? אין גילוי מלמעלה, ווי גערעדט פריער, פון אמתן ווי דער רבי זאגט מיט אויסלערנען פון שבועות איז נאר אויסלערנען אויף די גאנצע ענין פון תורה, וואס איז ביי שבועות? ביי שבועות זאגן זיי אז וויבאלד אז שבועות דער פופציגסטער טאג איז מלמעלה, די זעלבע זאך ווילן זיי עס זאל קומען גלייך נאך שבת, ס'זאל זיין צוזאמען מיט שבת, ווייל שבת איז אויכעט מלמעלה, זייער גאנצער ענין ווי קוקן נאר אויף תורה שבכתב און נישט אין תורה שבעל פה, קומט פון דעם יסוד אז זיי ווילן אז אלס זאל זיין מלמעלה. נאכאמאל אינעווייניג, די בייתוסים גלויבן נאר אין תורה שבכתב, זיי האלטן אז תורה איז נאר דאס וואס קומט בגלוי מלמעלה. ס'איז געוואלדיג. ועל דרך זה במתן תורה. און דאס איז די טענה פון די בייתוסים אז מצד אהבת ישראל האט משה מתקן געווען, איז אזוי ווי זייער גאנצער יסוד אין גאנץ תורה איז אז זיי קוקן מלמעלה, קומען זיי, קומט דער בייתוסי און זאגט צו רבי יוחנן בן זכאי אז משה רבינו אוהב ישראל און האט מתקן געווען אז עצרת, מתן תורה, דער טאג פון מתן תורה, און מען רעדט דא דעם חילוק פון תורה, תורה שבכתב און תורה שבעל פה, זאגן זיי, נישט נאר אז דער גאנצער ענין פון מתן תורה, נאר מען זעט דאס אין שבועות אליין, ווילן מיר זען אז ס'האט דעם שייכות צו למעלה, ס'האט א שייכות וואס ס'קומט דער פופציגסטער טאג מלמעלה, דערפאר זאל עס זיין מיט שבת. געוואלדיג ווי מען לערנט זיך אויס ביידע זאכן צוזאמען, על דרך זה במתן תורה, און דאס איז די טענה פון די בייתוסים, אז מצד אהבת ישראל האט משה מתקן געווען אז עצרת מתן תורה איז אחר השבת, נאך א טאג וועלכער איז אן עמל ויגיעה נאר תענוג, וואסערע טאג איז דאס? שבת, מען גיבט אלס מלמעלה, שבת איז דער ענין פון מקדשא וקיימא. אות ח', דער אמת איז אבער אז אויך תורה שבעל פה איז געגעבן געווארן בסיני, אויך דאס וואס נבראים זענען משיג מיט זייער שכל אין תורה ווי געזאגט פריערט, אז מען דארף הארעווען מיט זיין אייגענעם שכל און פארשטיין איז עס תורת השם, נאר דאס איז ווי תורה איז אראפגעקומען בהתלבשות למטה, ביז אז א נברא זאל עס קענען פארשטיין, ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא פרק ד', סאו למעשה בפועל איז איז תורה שבעל פה אויכעט געגעבן געווארן מסיני, ווי געזאגט פריערט אין די הארה כל מה שתלמיד פוסק עתיד לחדש, און אין דעם פירט זיך אויס דער מכוון פון מתן תורה, אדרבה, אין דעם פירט זיך אויס דער דער דער דער מכוון פון מתן תורה, אז ס'זאל זיין דער חיבור פון עליון ותחתון, ווי דער מדרש ברענגט אראפ דארטן אז ביי מתן תורה איז בטל געווארן די גזירה פון עליונים לא ירדו למטה און תחתונים לא יעלו למעלה, אז ס'ווערט דער חיבור פון עליונים מיט תחתונים, וואס ביי מתן תורה האט זיך אויפגעטון דער חידוש אז ביז יעמאלט איז נישט געווען דער ענין פון א דבר שבקדושה, ווי ס'שטייט אז אברהם אבינו האט געוואלט שווערן האט ער האט ער שים נא ידך תחת ירכי, נאכדעם איז געווארן אן ענין וואס א אז מ'נעמט א מזוזה מ'נעמט א תפילין מ'נעמט א ספר און א ספר תורה וואס איז געשריבן געווארן דווקא אויף א קלף פון א בהמה אויף א פעל פון א בהמה ווערט די הייליגסטע זאך וואס מיר האבן דאס דער ענין פון יחוד פון עליונים מיט תחתונים א חיבור פון עליונים מיט תחתונים ווען א מענטש ארבעט אויס מיט זיין שכל א סברה אין תורה

וואס מען גיט מלמעלה, דערפאר אבער איז עס קב שלו, און דורך דעם ווערט זיין מציאות מיוחד מיט חכמתו יתברך ביחוד נפלא. ס'איז טאקע נישט די תשעה קבין של חברו וואס ער קען קריגן, ווי די גמרא דערציילט אלעמאל אז רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין של חברו, ס'איז טאקע איין קב, אבער דער קב איז א אויסגעארבעטער וואס ער האט געארבעט אויף דעם, וואס ווערט דורך דעם? ווערט דורך דעם ווערט ער מיוחד מיט חכמתו, וויבאלד אז תורה איז די חכמתו של הקדוש ברוך הוא, ווען ער לערנט דעם אויבערשטנ'ס חכמה, און ער קומט צו א מצב וואס ער ארבעט אויף דעם, און ער קומט צו א מצב וואס ער פארשטייט דאס, און די תורה רופט דאס אן תורתו, יעמאלט ווערט זיין מציאות מיוחד מיט חכמתו יתברך, ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא די געוואלדיגע אין תניא פרק ה', דעם ענין וואס איז ווערט ווען א איד לערנט תורה, דעם יחוד פון דעם איד מיט דעם אויבערשטן ווי ער רופט דאס אן יחוד נפלא. וויבאלד די כוונה פון מתן תורה איז חיבור עליון ותחתון ווי ערשט געזאגט, דארפן אויך די עניינים וואס זענען עליונים העכער פון נבראים סוף סוף נתפס ווערן אין שכל האדם תחתונים, סאו די עניינים וואס זענען למעשה עליונים זענען העכער פון נבראים, אבער דער אייבישטער וויל דאך ס'זאל זיין א חיבור פון עליונים מיט תחתונים, דארף מען ארבען אויף אזוי ווייט אז סוף סוף וועט עס ווערן נתפס אין שכל האדם וואס ער איז א תחתון, דאס וואס דער אייבישטער וויל. קומט אויס, וואס לערנט מען פון דעם? אז דאס וואס פאר מתן תורה דארף זיין די הכנה פון ספירת העומר, די יגיעה ועבודת האדם צו זיין ראוי צו קבלת התורה, איז עס נוגע אין דעם גוף הענין פון מתן תורה. יא? אזוי ווי געזאגט פריער, אז ס'דארף זיין די ניין און פערציג טעג וואס מ'ציילט, ספירת העומר, וואס דאס קומט יגיעה און עבודת האדם, יעמאלט איז ער ראוי צו מתן תורה. ביז ווי חסידות טייטשט אפ דעם ענין פון תספרו חמישים יום. דער רבי ברענגט אראפ פון וואס שטייט אין פרשת אמור תספרו חמישים יום ולכאורה מען ציילט דאך נאר ניין מען ציילט דאך נאר ניין און פערציג נישט פופציג זאגט דער, סאו ברענגט ער אראפ פון חסידות אין לקוטי תורה אין במדבר און דער רבי איז מאריך אין דעם לקוטי שיחות חלק ג' וואס מיינט תספרו חמישים יום אז אידן טוען אויף און מאכן ליכטיג דאס איז תספרו, תספרו קומט פון לשון אבן ספיר, תספרו מיינט ציילן, אבער תספרו מיינט אויכעט אז איר זאלט מאכן ליכטיג, תספרו איר זאלט מאכן ליכטיג חמישים יום, פון דעם דעם יום, תספרו חמישים יום, איר זאלט מאכן ליכטיג דעם יום החמישים, אויך די המשכה פונעם שער הנון וואס ווערט נתגלה במתן תורה, ווערט אויפגעטון דורך דער עבודה פון אידן בספירת העומר, און דעריבער איז דאס די ריכטיגע הכנה צו מתן תורה, ממילא קומט אויס אזוי, אז דורך די עבודה פון די ניין און פערציג טעג, וואס ווערט יעמאלט? יעמאלט פועל'ט א איד אז תספרו חמישים יום, אז דורך די עבודה פון די ניין און פערציג טעג, ברענגט מען אריין אין דעם יום החמישים, ווערט אויכעט דער ענין פון תספרו, ס'ווערט דער ענין פון. ליכטיגקייט און אויפגעטון די עבודה פון אידן פון ספירת העומר האט השפעה אויף דעם פופציגסטן טאג, און דערפאר דאס איז די ריכטיגע עבודה צו מתן תורה, וואס איז די ריכטיגע עבודה צו מתן תורה? דווקא עבודה, זיך צוגרייטן מיט עבודה, און יעמאלט קומט מען אן צו דעם תספרו, צו דעם פופציגסטן טאג און מען קריגט דעם שער הנון. אות ט'. יעצט וועט מען פארשטיין וואס רבי יוחנן בן זכאי האט געענטפערט דעם דעם בייתוסי, און קומט אויך ארויס פון דא אויכעט די גרויסקייט פון די אהבת ישראל פון משה רבינו. און נישט אן אהבה ווי זיי זאגן אז עס זאל זיין צוויי טעג פון עונג, נאר אין א אנדער סארט אופן אינגאנצן, ווי דער רבי האט געזאגט דעם לשון, אז עס קומט ארויס אין א אין א טיפערן און אין א אנדערן אין א גאר אנדערן און טיפערן אופן. אות ט'. אויף דעם האט רבי יוחנן בן זכאי געבראכט א ראיה דערפון וואס משה איחרן במדבר ארבעים שנה האט ער געברענגט דווקא פון דעם פסוק ווי געזאגט די גמרא זאגט די גמרא זאגט אז ער האט אים געברענגט

וואס האט עס צו טון צו משה רבינו איחרן ארבעים שנה, ס'איז נישט געווען משה, סאו דער ענטפער מוז זיין אז וויבאלד אז משה רבינו אוהב ישראל, מוסר נפש פאר ישראל, ווען ער וואלט געהאלטן אז די אידן דארפן אריינגיין גלייך אין ארץ ישראל, וואלט ער עס זיכער אויסגעפועל'ט, און ער וואלט געמאכט אז זיי זאלן אריינגיין אזוי ווי די ג' ימים וואלטן זיי גלייך אריינגיין אפילו מיט דעם ענין פון די מרגלים, אבער משה רבינו האט געהאלטן און האט געהאט אין זיך אזא אהבת ישראל אז איחרן במדבר ארבעים שנה צוליב אהבת ישראל מען גייט זאגן יעצט דא דערפאר ווערט עס אנגערופן דערפאר זאגט רבי יוחנן בן זכאי איחרן במדבר ארבעים שנה איז לכאורה ווי גערעדט פריער ס'איז נישט משה די עונשים פון תורה וועלכע איז תורת חסד איז דא אין תורה דא עונשים תורה איז דאך תורת חסד וואס איז דער אויפטו פון דעם זענען כדי אויסלייטערן דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין ליקוטי תורה אין פרשת מסעי אז דער ענין פון פון דער ענין פון עונשים איז צו אויסלייטערן דעם חוטא פון דעם פגם החטא, אים צו ריין מאכן פון דעם פון דעם חטא, און אזוי איז עס אויך בנוגע די גזירה צו זיין אין מדבר פֿערציק יאר, וואס איז געווען די גזירה פון פֿערציק יאר זאגט דער אלטער רבי אז דער תכלית פון דעם איז נישט קיין עונש, דער תכלית פון דעם איז געווען בעיקר נישט צו מעניש זיין פאר דעם חטא המרגלים, נאר בכדי צו ארויסברענגען ביי אידן א שטארקערן און טיפערן פארבונד מיט'ן אויבערשטן. דער ענין פון גיין אין מדבר איז נישט נאר א עונש, נאר ס'איז געווען, דער רבי זאגט אנדערש, נישט צו מעניש זיין פאר דעם חטא המרגלים. אז דער תכלית פון דעם איז געווען בעיקר נישט צו מעניש זיין פאר דעם חטא המרגלים, נאר בכדי צו ארויסברענגען ביי אידן א שטארקערן און טיפערן פארבונד מיט'ן אויבערשטן, ועל אחת כמה וכמה אז עס וועט זיי נישט דערלאזן צו באגיין נאכאמאל אזא חטא, דורך דעם וואס דער אויבערשטער גיט זיי דעם דעם אויס אנרופן, מ'טוט עס אנרופן עונש, אבער עס איז נישט קיין עונש, נאר עס איז א ענין אויף צו אויסלייטערן צוליב די עבירה וואס זיי האבן געטון, איז זיי צו ברענגען צו א העכערע דרגה און זאלן נישט צוקומען חס ושלום נאכאמאל טון אזא זאך. און דאס איז געקומען דורך די אלע נסיונות ווי דאס געווארן די עליות, און דאס איז געקומען אין די פערציג יאר, און דאס איז געקומען דורך די אלע נסיונות וואס אידן האבן דערנאך געהאט אין מדבר, אויף וועלכע זיי האבן זיך גובר געווען און זיי בייגעקומען, און אסאך אויף זיי וואס האבן נישט האבן זיי תשובה געטאן, וואס דאס אלץ האט דערוועקט ביי אידן א טיפערע התקשרות מיט אלוקות וואס קיין זאך קען עס חס ושלום נישט צושטערן, איז דאס נישט נאר בעיקר געווען א עונש, נאר ס'איז געווען א ענין פון זיי אויסלייטערן און אויסרייניגן פון דעם חטא וואס זיי האבן געמאכט, און זיי צו ברענגען צו אזא הויכע דרגה זאלן נישט קענען זינדיגן נאכאמאל, ועל דרך ווי דער רמב"ם איז מאריך, דער רמב"ם איז מאריך אין שמונה פרקים, במעלת העומד בניסיון, על דרך מעלת בעלי תשובה וכו', דער רמב"ם זאגט אז איינער וואס איז עומד בניסיון און ער טוט נישט די עבירה, האט ער די מעלה פון בעלי תשובה, וואס אלע ווייסן די גרויסע מעלה וואס איז דא אין בעלי תשובה. זענען נאך דא אז די אידן זענען דורכגעגאנגען נסיונות און זענען בייגעשטאנען, האבן זיי געהאט דעם גדר פון בעלי תשובה און זענען נאכאמאל נישט אין די זינדיגן, און דאס האט זיי אויסגעלייטערט און אויסגערייניגט פון די עבירה וואס זיי האבן געטון יעמאלט. דאס הייסט, דווקא די גרויסע אהבת ישראל פון משה, דא קומט די דא קומט די די ווערטער ווי גערעדט פריערט, אז די אהבת ישראל איז נישט אין א וועג ווי דער בייתוסי האט געזאגט אז מ'זאל זיי געבן צוויי טעג להתענג און צוויי טעג יום טוב, ניין, משה רבינו האט זיי געוואלט אריינברענגען אין ארץ ישראל, אויף א אופן וואס זאל זיין מיט זייער עבודה, מיט זייער גיין די פערציג יאר און מברר זיין זיך און מברר זיין די מדבר העמים מיט אלע זאכן. געוואלדיג געוואלדיג הסבר אויף דעם ענין פון די אהבת ישראל. דאס הייסט אז דאס וואס רבי יוחנן בן זכאי זאגט אים אם משה רבינו אוהב אוהב למה איחרן במדבר, איחרן במדבר איז גאר די גרעסטע דרגה אין אהבת ישראל, דאס הייסט דווקא די גרויסע אהבת ישראל פון משה האט אים געבראכט דערצו אז ער זאל וועלן און טון איחרן אז אידן זאלן אריין אין ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה, שטייענדיג אין דער דרגה פון הדבקים בה' אלוקיכם, דאס וואס משה רבינו האט געוואלט, וואס דאס איז געווארן דורך זייער עבודה ויגיעה, ווען זיי גייען גלייך אריין וואלטן זיי נישט געהאט דעם גאנצן עבודה ויגיעה, משה רבינו האט געוואלט ס'זאל זיין אין א אופן פון אזא לאנד וואס תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, האט ער געוואלט ס'זאל זיין אין א אופן פון הדבקים בהשם אלוקיכם, דאס איז געווארן דורך זייער עבודה ויגיעה, סיבוב ונסיעות במדבר העמים, זיי זענען ארום געגאנגען ווי דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי תורה, אפוואשן דעם חטא ופגם איחרן במדבר ארבעים שנה, קומט אויס אז דער נקודה איז דא אז דער ענין פון די ארבעים שנה וואס זענען געווען דארטן איז געווען טאקע יא משה רבינו וואס רבי יוחנן בן זכאי האט אים געענטפערט איחרן ארבעים שנה, און דאס איז די גרעסטע דרגה אין אהבת ישראל, נישט נישט מענג זיין און מאכן זיי צוויי טעג יום טוב, דער אויפטו איז דא דער ענין פון די פערציג יאר זאלן אריינקומען אין ארץ ישראל אין דעם גרעסטן אויסגעארבעטן וועג וואס זיי האבן געטון, אויסגעלייטערט דעם מדבר, אויסגעלייטערט זיך אליין, און קומען צו א דרגה אז זענען געווען ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, יעמאלט זענען זיי אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל. אין דעם ליגט דער גאנצער תוכן פון די אהבת ישראל פון משה רבינו, על פי און דער רבי דערמאנט ערגעץ אין איינע פון די הערות אז דערפאר קומט דאס, מיר האבן געזאגט אז דער אייבישטער זאגט אז טאמער דארף מען געבן הוכחה צו די אידן איז יוכיחן משה שאוהבן, איז די לעצטע הוכחה וואס איז געווען איז דאך דער ענין פון אחד עשר יום, אין די אחד עשר יום האט משה רבינו זיי געזאגט איר זאלט וויסן אז מיר זענען געגאנגען דא דריי טעג אנשטאטס עלף טעג, דער אייבישטער האט געוואלט אייך מאכן אין היפך הגמור פון טבע, עס זאל זיין נס איר זאלט גלייך אריינגיין, אבער איחרן, איך וועל זיך אפהאלטן פערציג יאר דורך דעם וואס איר קלקלתם, ס'איז אזא אהבת ישראל אז איר זאלט קענען אריינגיין אין ארץ ישראל דורך אייער עבודה, און ס'זאל זיין דער אדם רוצה בקב שלו יותר מתשעה קבין של חברו. אות י', על פי כל הנ"ל איז מובן וואס רבי יוחנן בן זכאי קרא עליו מקרא זה דווקא, אחד עשר יום מחורב גומר, וואס דערמיט האט ער געמיינט, ווי תוספות זאגט כנזכר לעיל, דאם היה אוהב ישראל, לא הצליחו ללכת כו', ער איז געווען א אוהב ישראל, און לא הצליחו ללכת, זיי האבן נישט זיי האבן נישט מצליח געווען, ווייל ביי דעם מדבר קען זיין אדער אריינגיין אין א אופן נס אין דריי טעג אנשטאטס עלף טעג, אזוי גלייך אריינגיין אין ארץ ישראל, אדער ס'איז היפך הגמור און ס'דארף נעמען פערציג יאר, א זאך וואס ס'לייגט זיך אינגאנצן נישט אויפ'ן שכל, און ס'איז, דער רבי זאגט דעם לשון, פריער האט ער געזאגט איבערנאטירליך, פערציג יאר זיך שלעפן איבערנאטירליך אינעם מדבר, דאס וואס משה רבינו, דאס וואס משה רבינו האט געזאגט, דערפאר ברענגט די גמרא, אז רבי יוחנן בן זכאי זאגט אים דווקא דעם פסוק. דאס וואס אידן האבן געדארפט דורכגיין אין דעם מדבר צו קענען אריינגיין אין ארץ ישראל, איז געווען צוליב דעם וואס דורך זייערע נסיעות במדבר און בירור פון מדבר העמים, זענען זיי כנזכר לעיל נתעלה געווארן און אנגעקומען צו א מורא'דיגע הויכע דרגה, און דאס האט זיי צוגעגרייט און ראוי געמאכט צו דער כניסה לארץ הקודש, דאס האט געקענט זיין אויף צוויי אופנים, דאס משה רבינו האט געוואלט אז זאלן אריינגיין אין ארץ ישראל אויפן גרעסטן אופן ווי ס'קען זיין, נישט אריינגיין גלייך ווי זיי זענען יעצט, זיי דארפן דורכגיין דעם ענין פון אויסרייניגן און אויסלייטערן, און זאלן האבן דעם ענין פון סיבוב ונסיעות במדבר העמים ווי דער לשון פונעם אלטן רעבן, און דא און דורכדעם זענען זיי געקומען צו די העכסטע דרגה פון אריינגיין, דאס איז די אהבת ישראל פון משה רבינו. ווי האט געקענט זיין צוויי אופנים אריינגיין אין ארץ ישראל? א' האט געקענט זיין מצד השכינה מלמעלה, וואס אין דעם אופן זיינען נישטא די הגבלות מצד המטה, אלץ מלמעלה, במילא ווערט דער בירור ועילוי אויפגעטון מיט א מהירות, אן קיינע עיכובים, אזוי ווי זיי זענען געגאנגען דריי טעג אנשטאטס עלף טעג, אבער אין דעם אופן איז דאס נהמא דכיסופא, דער לשון פון זוהר איז פארשעמטע ברויט, צו ברויט וואס זיי האבן נישט געארבעט אויף דעם, נישטא אין דעם דער אויפטו פון עבודת אדם, דאס האט געקענט זיין פון איין זייט, בי"ת, א צווייטן וועג ווי ס'האט געקענט זיין, מצד אידן, נישט מצד השכינה, מצד אידן, וואס מיינט מצד אידן? מלמטה, וואס דאן כדי די הליכה במדבר זאל אויפטון אין אידן כדבעי, האט עס געמוזט זיין אין אן אופן פון איחרם במדבר ארבעים שנה. דער רבי ברענגט אראפ אין פון ליקוטי שיחות חלק י"ח אין ברענגט ער אראפ דכל המסעות במדבר היו בכוונה תחילה בשביל העליה שעל ידי ירידה זו ס'איז געווען די ירידה פון דעם פון די עבירה וואס האבן געטון מיט דעם מיט די מעשה מיט די מרגלים און במילא איז דער גיין אין מדבר איז די אלע מסעות געווען בכוונה תחילה בשביל העליה ממילא איז פארשטאנדיג אז די צווייטע וועג ווי ס'קען זיין אריינגיין אין ארץ ישראל איז מצד אידן מלמטה, ווי איז מצד אידן מלמטה? איחרן במדבר ארבעים שנה, דווקא דורך די אלע נסיעות און דערמיט אויך די עבודת הנסיונות וכו' וואס זיי האבן געהאט דארטן ווי דערמאנט פריער, האט דער זיכוך והעליה זיי דורכגענומען אין אלע פרטים. און דאס האט רבי יוחנן בן זכאי געזאגט דעם בייתוסי, לשיטתו האט דאך משה געדארפט בעסער אויסקלייבן דעם אופן פון הצליחו ללכת למהר ביאתכם לארץ וואס קומט מלמעלה כדי שישראל מתענגין כו', ער זאגט דעם בייתוסי לויט דיין שיטה ווייסטו דאך אז משה רבינו האט געדארפט אויסקלייבן דעם אופן פון הצליחו ללכת ער איז א אוהב ישראל האט ער זיי געדארפט גלייך ארייננעמען אין ארץ ישראל וואסארא סארט אופן ווי ס'קומט מלמעלה מילא לויט דעם איז פארשטאנדיג זעען מיר דא אלע דריי זאכן צוזאמען, דער ענין וואס ס'קומט זיי האבן געוואלט אז שבועות זאל זיין גלייך נאך שבת מלמעלה, זיי לערנען די גאנצע תורה לערנען זיי ווי ס'איז למעלה, דערפאר לערנען זיי נישט דעם ענין פון תורה שבעל פה, זיי האבן זיך דא אויך זיי האבן געוואלט אז אז משה זיי האבן געהאלטן אז משה רבינו אוהב ישראל האט זיי געדארפט ארייננעמען אין ארץ ישראל אזוי ווי ער האט געמאכט דעם יום טוב אזוי ווי זיי זאגן אז ער האט געוואלט מאכן שבועות זאל זיין אלעמאל זונטאג האט ער זיי געדארפט ארייננעמען מלמעלה פון דעם וואס שאיחרן במדבר ארבעים שנה איז מוכרח אז די אהבת ישראל האמיתית פון משה האט זיך אויסגעדריקט דווקא אין דעם וואס ער האט צוגעבראכט די אידן צו עבודה בכח עצמם נישט ווי ער האט געוואלט ס'זאל זיין מלמעלה נאר ס'בכח עצמם דורך זייער עבודה אין די מדבר די נײַן און דרײַסיק פֿערציק יאר און דערפאר איז דער פסוק ער אחד עשר יום מחורב דער סך הכל פון די פריערדיגע דברי תוכחה וואס שטייען אין די פריערדיג אין פריערדיגן פסוק איך האב עס דערמאנט פריער אז ס'שטייט אין הערות אין די שיחה דער רבי זאגט דערפאר איז דער פסוק אחד עשר יום דער לעצטער פון די תוכחה, דאס איז דער סך הכל פון די תוכחה, וואס וואס דער אייבישטער האט דאך געזאגט יוכיחן משה שאוהבן. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה נײַן און פֿופֿציק, שהרי התוכחות הן מה שמנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום, ביז יעצט רעכנט אויס משה רבינו אין די אלע עניינים מקומות, מה שאין כן אחד עשר יום מחורב, איז אינו שם מקום שהכעיסו לפני המקום. ממילא קומט אויס אז דאס איז נישט קיין ענין פון שהכעיסו לפני המקום, פארקערט, ביז דא האט משה רבינו זיי געגעבן תוכחה אויף דעם וואס זיי האבן געמאכט יעדער ארט ודי זהב, איז דא א פלאץ, נישטא קיין פלאץ וואס הייסט די זהב, נאר ס'האט צוטון מיט די גאלד וואס זיי האבן געהאט, זיי האבן געמאכט דעם עגל, יעדע זאך וואס משה רבינו זאגט דארטן איז א תוכחה אויף א נאמען פון א פלאץ, מה שאין כן אחד עשר יום מחורב, ווען ס'קומט צו דעם סיכום, ווען ס'קומט צו די לעצטע זאך וואס משה רבינו זאגט, איז נישטא אזא, איז נישטא, ס'איז נישטא אזא מקום וואס הכעיסו לפני המקום וואס הייסט אחד עשר יום מחורב, וואס איז דאס דער אחד עשר יום מחורב? משה רבינו זאגט זיי, אז ס'אויפהאלטן אייך אין מדבר די פֿערציק יאר, איר זאלט קענען אריינקומען אין ארץ ישראל בעבודת עצמכם, און נישט דעם ענין פון מלמעלה, וואס יוכיחן משה שאוהבן, ווייל די כוונה פון די דברי תוכחה איז געווען צו אויפטון אין אידן עבודה ותשובה מצד עצמם, דאס וואס ער האט געוואלט אויפטון. וואס דאס איז דער טעם פון זייער הליכה במדבר ארבעים שנה. ועל דרך זה איז בנוגע דער אריכות פון רבי ענדיגט צו, אז די זעלבע זאך איז אויך אין דעם איצטיגן גלות וואס וואס ס'טוט זיך. ועל דרך זה איז בנוגע דעם אריכות פון גלות זה האחרון. די כוונה דערפון איז צו אויסלייטערן אידן און זיי ראוי מאכן אז אויך מצד זייער מציאות זאלן זיי זיין גרייט צו דער גאולה. און דורכדעם וואס אידן איילן זיך אין דער עבודה אין אן אופן פון זכו, ווערט דער זיכוך גופא אויפגעטאן אין אן אופן פון אחישנה, אויב זיי מאכן עס גיך, ווערט עס אין א אופן פון אחישנה, ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, און במילא קומט די גאולה אין אן אופן וואס האט ביידע מעלות, סיי פון בעתה, וואס דאן איז דער בירור לתכליתו אין אלע פרטים בעתה וואס מיר האבן געטאן, אבער מ'דארף זיך צואיילן, און ס'איז סיי אחישנה וואס קומט מלמעלה, אלא מיר האבן ביידע זאכן צוזאמען, בפרט אז עס איז שוין כלו כל הקיצים ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, וואס וואס קומט ארויס פון דעם, ס'זאל זיין בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, דארף זיין גאולה האמיתית והשלימה, שלימה מיינט תיכף דורך די עבודה פון די אידן, על ידי משיח צדקינו, במהרה האבן מיר ביידע זאכן, מיר האבן שלימה דורך די עבודה פון אידן, וואס דאס איז דער ענין פון בעתה, מיר האבן במהרה וואס דאס איז דער ענין פון אחישנה, איז בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו במהרה בימינו ממש.